א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ, ס'איז אויכעט פיפטער טאג פון חנוכה און ס'איז אויכעט ערב ראש חודש טבת, און ראש חודש וועט זיין אם ירצה השם שבת און זונטאג צוויי טעג. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם אז כ'האב ארויפגעלייגט א שיינעם שמועס וועגן מקווה, א אידישע זאל זיך זייער שטארק אבאכט געבן, זי זאל נוצן א מקווה, און זאל אבאכט געבן אויף חציצות, זאלן אבאכט געבן אויף די אלע הלכות וואס איז אינוואלווד, ציילן חמשה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים, און איך באקום מורא'דיג אסאך רעקלאמעס, אמאל פלעגט מען זיצן און לאכן, היינט באקום איך אסאך רעקלאמעס, מענטשן זאגן דו מאכסט א גוטע ארבעט, ברוך השם פאר דעם, און זעט אויס דער עולם האלט שוין ביי ערנסטקייט, ס'איז שוין נישט אזוי ווי אמאל. יעצט, איך האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך וועגן די מקווה'ס, אז די אידישע טאכטער איז דאך די עקרת הבית, ס'איז געווען דריי און א האלב יאר, דריי יאר און אכט חדשים, וואס אידן זענען געווען שטארק אונטערווארפן ביי די יוונים, און וואס איז געשען איז, אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען פאריגע וואך, אז די אידן זענען געווען דריי יאר און אכט חדשים אונטער די יוונים וואס זיי האבן נישט געלאזט אז מען זאל גיין אין מקווה, און אידישע טעכטער זענען נישט געגאנגען, און זיי האבן נישט געוואוינט מיט זייערע מענער, עס ווייזט גרויס מסירות נפש, עס איז ממש נישט צום גלייבן וואס דארט האט זיך אפגעטון, למעשה היינט האמער אונז די שענסטע מקווה'ס, די מקווה'ס געווינען אין ארץ ישראל א נאבעל פרייז אז עס איז די מאוסט סענעטערי וואסער וואס איז דא, זיי געווינען יעדעס יאר. א נאבעל פרייז אז זייער מקווה איז מער סענעטערי ווי די דאן האטעל אין תל אביב, דער גרויסע האטעל, און מען געט אבאכט אז ס'זאל זיין פון אלעם שענסטן און דאס פיינסטע, ס'וואלט זייער וויכטיג געווען אז מען זאל אביסל מער רעדן צו די ווייבלעך אז זאלן אביסל מער זיין אפגעהיטן מיט דעם ענין פון מקווה, מיט דעם וואס מען איז אפגעהיטן מיטן ענין פון מקווה איז די גאנצע גוף פונעם מענטש איז אנדערש, ער איז מער כולו טהרה. אלעס איז אנדערש, איז דארף מען זיך אונטערנעמען, ס'איז דאך אזא שיינער יום טוב, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן, ס'וועט באלד דורכגיין, גארנישט גייט נישט אוועק, ס'איז דא פונעם הייליגן בארדיטשובער רב וואס זאגט מען אזוי, דער ליבער שבת קודש גייט, דא גורס'ט עס גייט אוועק, איז די גרויסע צדיקים האבן נישט געלאזט זאגן גייט אוועק, דער פריעריגער סקולענער רבי פלעגט זאגן, ר' לעזער זיסיע, אז דער שבת גייט נישט אוועק, ווייל די גמרא זאגט דאך אז ביז דינסטאג קען מען מאכן הבדלה ווייל ס'געהערט נאך צום פריעריגן שבת, און פון מיטוואך גייט שוין צום נייעם שבת, איז ווען גייט דער שבת אוועק? קיינמאל נישט! זאגט מען דער ליבער שבת קודש גייט, ער גייט נישט אוועק, איז במילא דארף מען וויסן מען זאל זאל זיך זייער זייער אבאכט געבן, ווייל דאס איז פון די שווערסטע זאכן וואס איז דא, מיר גייען יעצט אין ארץ ישראל, און. די שאלות פון די מקווה'ס, עס איז דא א רב וואס מען לערנט אים אויס, ער איז נישט די רב פון די קהילה, ער איז די רב פון די מקווה, און עס קומען אריין אזעלכע שווערע שאלות די גאנצע צייט, עס איז נישט צום גלייבן, די רב האט אנגעהויבן צו דאווענען אויבן אין בית מדרש, און ער האט געענדיגט צו דאווענען יעדן פרייטאג צו נאכטס אונטן אין א צימער, ווייל טאמער איז דא א שאלה, איז שיקט מען ארויף א יונגעל זאל עס אים ברענגען, איז איך האב געוואלט וויסן פארוואס איז ביי אונז דארף מען נישט האבן קיין רבנים זאלן זיצן ביי די מקווה'ס, די פרויען קענען שוין אזוי גוט? צו אפשר זעמער אונז שטערקער געבויעט און אונז האמער נישט קיין שאלות? ס'דאך אזא דזשאוק, איך אליינס בין געזעסן דארטן יעדן פרייטאג צונאכטס ווייל כ'האב צוגעהאלפן יענעם רב, נישט צום גלייבן וויפיל שאלות ס'קומען אריין, און ממילא איז דארף מען זעהן מ'זאל עס אביסל מחזק זיין. כ'ווייס, כ'האב געוואלט א צעטל פון איינע פון די גרויסע חשוב'ע רבנים זאל מיר געבן א צעטל אז די מקווה איז גוט ווייל די אשכנזים וועלן עס נישט נוצן טאמער ס'האט א הכשר נאר פון ספרדישע רבנים האט ער געזאגט ער מוז דאס באקוקן און ער איז געקומען ער האט עס זייער שיין באקוקט, ס'האט אים זייער געפאלן ער האט מיר אליין געזאגט ער לערנט זיך ביי מיר זייער אסאך זאכן. זייער געוואלדיג, איך האב ביי אייער טאטן אויך אסאך געלערנט, טאטע איז געווען איינע פון די גרעסטע פוסקים אין ארץ ישראל, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די רוסישע מקווה, ס'איז געווען אסאך שאלות, עניוועי. איז למעשה איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'גייט דא צו אין אמעריקע, צו ס'זיצט א רב בשעת טבילה יעדע נאכט, צו בפרט נאך פרייטאג צו נאכטס, ווייל פרייטאג צו נאכטס טאמער מאכט זיך א שאלה און דו האסט נישט וועם צו פרעגן וואס גייסטו טון דעמאלטס? איך האלט אז עס דארף א גרויסן תיקון, ווייל איך האב געפרעגט עטליכע רבנים, זיי ווייסן אפילו נישט וויאזוי ס'גייט דא צו. איך בין געזעסן יעדע פרייטאג צונאכטס, איך בין געזעסן א גאנצע וואך, אבער פרייטאג צונאכטס בין איך געזעסן אנדערטהאלבן שעה, בשעת מען זאגט לכו נרננה און אן, ס'דויערט א צוואנציג מינוט זאגט דער רב א דרשה, אינמיטן אויך ווייל מען דאוונט דאך מנחה פאר די שקיעה, מען וויל דאך אבער אריינקומען אין שבת שוין נאך די שקיעה, זאגט דער רב פאר צוואנציג מינוט א דבר תורה. און אין די בערך אנדערטהאלבע שעה איז אריינגעקומען יעדע וואך נאך א שאלה און נאך א שאלה און נאך א שאלה, זייער זייער שווערע שאלות. נאכדעם האט זיך געמאכט א שאלה וואס, האב איך שוין גערעדט פון דעם אסאך מאל, ס'איז געקומען א פרוי, כ'מיין א מיידל, זי האט זיך געוואלט טובל'ען ווייל זי האט נישט געוואלט אז זי זאל מכשיל זיין איר בויפרענד מיט א איסור נידה, און אזוי ווי דער ריב"ש זאגט, מסתלק מן איסור, חמור פון נדות איז יבא לידי איסור קל וואס דאס איז וואס דאס איז נעבעך לא יהיה קדשה דאס איז אויכעט מען קען מיט דעם אויכעט שוין דרייען ווייל טאמער ס'איז א סטעדי בויפרענד נישט וואס איך געב א היתר אבער שוין נישט אזוי הארב איז געקומען דארט איינע זאל זיך טובל'ען און איך בין דארט געזעסן פרעגט ער מיך וואס איך זאג צו אזא זאך האב איך אים געזאגט אזוי לאמיך דיר אלע שיטות אראפלייגן פון אנפאנג ביז צום סוף. ר' חזקאל יוסף פאוזן דאס איז א ברודער פון ר' מאיר פאוזן ער געווען יארן יארן דא פון וואשינגטאן הייטס ער פלעגט זאגן פאר די מקווה אידענע זיי פלעגן אים זאגן אז ס'קומען דא מיידלעך האט ער געזאגט ס'איז נישט דיינע ביזנעס דו ביסט נישט גאטס פאליס דאס וואס די ריב"ש זאגט מען זאל נישט לאזן זיי גיין אין מקווה דאס איז אויב מען מאכט א מקווה ספעציעל פאר זיי אבער אויב איך האב א מקווה וואס דאס איז געמאכט פאר אידישע טעכטער וואס די אידישע טעכטער גייען אין מקוה לעת נדתה און אז ס'כאפט זיך אריין א פרוי זאל איך צושפארן די גאנצע מקווה וועגן דעם נא, זאג איר גארנישט, מאכן זאלסטו עס נישט, אבער אז ס'איז דא פאר א גוד קאוז, און זי וויל נעבעך אראפנעמען פון איר דעם איסור נידות, האט ער געטענה'ט, די איסור כרת, האט ער געטענה'ט, מען דארף זיי נישט זאגן גארנישט, מאך דיך נישט וויסנדיג. דאס איז רבי חזקאל יוסף פאוזן, דאס איז ר' מאיר פאוזן'ס א ברודער. נאכדעם איז דא אנדערע, למשל מיך האט מען אפגעקאלט אמאל פון א מקווה, כ'וויל נישט זאגן פון וועלכע מקווה, ווייל ס'איז נישט איינגענעם צו רעדן דערפון, אבער ס'איז פון א היימישע מקווה אין ווילימסבורג, דער רב פון די מקוה האט מיך אפגעקאלט אז די מקוה אידענע האט אים געזאגט אז ס'איז דא א פרוי וואס זי קומט פון בארא פארק און זי איז א גרושה און ער וויל וויסן צו מען זאל זי אריינלאזן צו נישט, האט ער מיך אפגעקאלט, האב איך אים געזאגט אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, צו יא אריינלאזן צו נישט, דאס איז א קאנטרעווערשל אישו, ס'איז דא וואס האלטן אז יא און ס'איז דא וואס האלטן אז נישט, אבער איך וויל אייך עפעס זאגן.

כ'געדענק איינמאל געווען א מעשה, געווען אונטערן ראוד אונטער די הייוועי געגאנגען א פייפ, איך פלעג פארן מיט א העליקאפטער נאכגיין פון ווי די ריווערס קומען, האב איך געטראפן ס'גייט אונטערן ראוד, בין איך אראפגעקראכן האב איך געטראפן אז סאיז קאריגעיטעד סטיל, קאריגעיטעד סטיל מיינט אזוי ווי סאיז דא די באקסעס זיי האבן אפ ענד דאון אפ ענד דאון אזוי קאריגעישן, האב איך געפרעגט דעמאלטס אן ענדזשיניר פארוואס מאכט מען די קאריגעיטעד סטיל, זאגט ער ווייל אזוי ווי דאס וואסער ציעט זיך, און אויבן פארן קארס און טראקס און זיי טאנצן, טאמער טאנצן זיי ווערט עס לויז און די גאנצע אייזן קען אוועקשווימען צוביסלעך עז טיים גאוס ביי. הוי אומר אז דאס ווערט אנגערופן אין די לשון הפוסקים אז ס'איז נעשה לקבלה. ס'נישט אנבעליוועבל. דעמאלטס געפרעגט דעם גרויסן פוסק וואס איך זאל טון. פרעגט ער צו איך קען אריינקריכן אונטערן פייפ און מאכן א לאך ביי יעדן מאל וואס איז די קאריגעישן אונטן אויף אראפ. איך קען דארט מאכן א לאך און ממילא וועט עס זיין א זאך אז ס'האלט נישט קיין וואסער. זאג איך אזוי איך קען עס נישט מאכן ווייל ס'איז דיקע אייזן. ס'איז אפשר דרייסיג פיס גייט עס אונטער דר'ערד, און אז מ'וועט מיר כאפן דארטן דרילן א לאך, וועט מען מיינען כ'האב געוואלט אונטערברענגען די רוסישע הייוועיס, איז דאס איז די ענדע, דאס קען מען נישט. האט ער מיר געזאגט דעמאלטס טאר מען נישט, כ'קען עס נישט נוצן די וואסער, ווייל טאמער וואלט איך געמעגט נוצן דעם וואסער, וואלט איך געקענט מאכן אין איין טאג א מקווה, כ'דארף גיסן אביסל צעמענט. האט ער געטענה'ט אז מען טאר נישט, זאג איך אים ס'איז דא א מהר"י טייטצאק אז אויב דאס וואסער גייט אריין און ארויס אויף דעם אזויפיל היתרים, אז ווען איך פרעג אייך נישט, ווען איך וואלט נישט געפרעגט די שאלה וואלט איך עס אליינס מתיר געווען, איך האב נישט געזען קיין איסור דערין, גייט אריין אויף איין עק, ס'גייט ארויס אויפן צווייטן, ס'ליגט אינגאנצן נישט אויפן אייזן, טשא, ער זאגט ער ווייסט אלעס, ער קען עס נישט מתיר זיין, און איך זאל בויען א געהעריגע נארמאלע מקווה. איז למעשה איז איך האב איך מיך אהער געשטעלט פאר דעם רב, בקיצור האט ער מיר געזאגט אז מ'האט געזאגט ס'איז געקומען איינער וואס ער קען נישט קיין מקווה, איך זעה ער קען זייער גוט, זאג איך דאס איז א ווילדע לשון הרע, כן בנות צלפחד דוברות, משה רבינו האבן באפאלט פינף פרויען, געמאכט קולות אויף אים, האט זיך דערשראקן, לויפט ער צום אייבערשטן, ויקרב משה את משפטן. דער אייבערשטער דערשרעק דיך נישט, כן בנות צלפחד דוברות, דאס איז די שפראך פון א פרוי. שוין, יעצט פאר איך בין אהיים געפארן איז געווען א מעשה אויך, כ'מיין כ'האב עס פארציילט אז ס'איז געווען א פרוי וואס האט געהאט קענסער אין קאפ, מ'האט איר געמאכט א לאך ארויסצונעמען, און זי קאלט מיך אפ ווען זי וויל אנהייבן צו גיין אין מקווה, ווען זי דארף מאכן הפסק טהרה, האב איך געזאגט ליסן, פאר דיר איז גענוג, זאלסט מאכן דעם ערשטן טאג, דעם דריטן טאג און דעם לעצטן טאג, איין בדיקה איז מער ווי גענוג. שוין, א וואך שפעטער קאלט זי אפ זי וויל גיין אין מקווה, זאג איך ביסט נאריש? דו גייסט אין מקווה? זאגט ווער נעמט אחריות אויף דעם? ענדליך, זי וויל גיין אין מקווה, איך האב אפגעקאלט דעם דאקטער, איך האב אים געפרעגט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, זאגט ער קיין טראפ וואסער טאר נישט אריינגיין, שוין, נישט נישט קיין פראבלעם, מען האט געלייגט א פלעסטער, און ס'איז דא א רבי עקיבא אייגער וואס רבי עקיבא אייגער זאגט אז וויבאלד ס'בלייבט אויף אפאר טעג איז נישט עק וועלט. סאיז נישט קיין חציצה און מרעדט דאך אלס פון א בדיעבד עניוועי און כהאב מסביר געווען אלע זאכן וואס אונז האמיר געמאכט אז כדי סזאל נישט זיין חלילה קיין שאלה כהאב געהייסן די מקווה אידענע אז זאל זיך מאכן א פאם און זאל געבן א דריק ארויף ארום און ארום דעם לאך ממילא עטס געדענקטס ספלעגט זיין אין חדר איז געווען אזאלעכע שארפענערס און סהאט נישט געהאט קיין נעגל צום טיש די וועקיום האט עס געגעבן א הייב אויף א לעוועל איז די וועקיום האט זיך צוגעדריקט ווען עס האט זיך צוגעדריקט האט זיך עס געהאלטן. איז למעשה האב איך איר אויסגעלערנט וויאזוי זי זאל זיך לייגן איר הענט די בלנית, און וויאזוי זי זאל מאכן פון איר הענט א וועקיום, און ממילא זי וועט מאכן פון איר הענט א וועקיום וועט זיין מורא'דיג גוט ווייל ס'וועט נישט אריינגיין קיין טראפ וואסער, און אזוי איז טאקע געווען, ס'איז זייער שיין געלונגען ברוך השם די פרוי איז אנבעליוועבל ס'ווערט איר אסאך בעסער, און למעשה דער רב האט מיך אויסגעפרעגט פונקטליך פרעגט ער דו האסט געוואוסט פון דעם רבי עקיבא אייגער? זאג איך אוודאי האב איך געוואוסט איך טו דאך דאס איר ווייסט וויפיל יארן איך טו דאס? עניוועי, איז ער שטארק נתפעל געווארן, זאגט ער, זאג איך אים, איך זע מ'האט אייך איינגערעדט צוויי זאכן, קודם ס'איז געקומען איינער וואס ער קען נישט בויען א מקווה און ער האט געמאכט א מקווה, און די צווייטע זאך האט מען אייך איינגערעדט, דער מענטש קען נישט קיין הלכות חציצה און ער האט גע'טובל'ט א קראנקע פרוי. זאגט ער, יא, אזוי איז טאקע געווען די מעשה, אין הכא נמי, אזוי איז טאקע געווען די מעשה, און דאס איז וואס דא גייט פאר.

אַלטער, וואָס איז דער הײַנטער גערער רבי? דער האָט אַ זון, וואָס דער זון הייסט הרבֿ אַבֿרהם מרדכי. ער הייסט, זעט אויס, נאָכן זיידן אַבֿרהם מרדכי. פּנים, עס קומט יעצט אַרויס אַזוי פֿיל שמיץ און אַזוי פֿיל שטינק, יעצט כאַפּ איך שוין, פֿאַר וואָס דער אַנדערער קאָזין האָט געזאָגט, ער גייט אַליין ווערן רבי. זעט אויס, זיי האָבן אַנערקענט, אַז די הנהגה פֿונעם גערער רבי איז קיין הנהגה נישט געווען. ווער סתּם ווייסט,

טיפן געדאנק יעדן פרייטאג על התורה. ער גייט פאר זיין שטיקל מנהל רוחני. למעשה איז דא וואס זענען געקומען פארויס און זיי האבן געזאגט אז ער האט זיי אריינגערופן אין א צימער דארטן ווי ער האט געהאט אין די ישיבה און ער פלעגט טון מעשים אשר לא יעשו און ער האט געמוזט צוזאגן און שווערן פאר אים אז ער גייט קיינמאל נישט פארציילן פאר קיינעם נאר ס'ערשט נאך די יארן איז ער יא געגאנגען און ער האט פארציילט. יעצט ער זאגט אז דער ר' יעקב אריה אלטער. אויף דעם זון, ער איז יעצט אַ פּעין אין די נעק, טענהט ער, דאָ איז דאָ איינער מיסטער עס, מען זאָגט נישט זיין נאָמען ווייל מען האָט מורא מען וועט אים הרגענען. ער טענהט קלאָר, אַז אַפילו ווען ער האָט שוין געהאַט חתונה געהאַט, פלעגט ער אים קומען טשעפּען. אַבער וואָס דאָ טוט זיך, דאָס הערט זיך נישט אויף. איך זאָג, אַז אַפילו אין קבר טשעפּען זיי זיך אויך אונטערערדיש, ווען מען קומט אַריין, איז למעשה, אין גער האט מען קיינמאל נישט געטארט רעדן פון די זאכן, ס'געווען פול מיט קדושה וטהרה, און אזוי האבן זיי איינגערעדט פארן עולם, און ס'איז על כל פנים. איז יעצט איז געשעהן אז ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען, און זיי האבן באצאלט גרויס געלט פאר די צייטונג זאל נישט מאכן דערפון קיין אישו, אבער די צייטונג מאכט יא אן אישו, זיי לאכן זיך אויס, און דער רבי מיטן זוהן זאגן אז די אלעגעישאנס איז נישט אמת, אבער דאס וועט מען שוין זעהן, זארג דיך נישט, מ'מאכט יעצט די חקירות יעצט. דער רבי, דער היינטיגער גערער רבי, דאס איז הרב יעקב אריה אלטער, ער האט באקומען די אינפארמעישאן הערשט יארן שפעטער, נישט דעמאלס ווען ס'איז געשען, זיי זאגן אז דעמאלס ווען ער האט באקומען די אינפארמעישאן האט ער געהייסן מען זאל ארויסנעמען זיין זון פון ישיבה און ער וויל נישט ער זאל זיך דרייען מער אין די ישיבה. שוין יעצט אין צייטונג שרייבט אז מען האט געגעבן הונדערטער טויזנטער שקלים, פארן צייטונג אז מען זאל נישט אריין שרייבן די מעשה, און יעצט למעשה די צייטונג האט עס יא געשריבן ווייל זיי האבן געטענה'ט אז ס'קען דזשעפערדייזן די גאנצע צייטונג אז מען שרייבט נישט אריין אזא וויכטיגע זאך. יעצט היינט איז דער איד בערך אין די זעכציגער יאר, און ס'איז א מורא'דיגע חילול השם, אלע פרייע צייטונגען זענען ביזי דערפון, נישט דא קיינער וואס האט עס נישט אויסגעלאזט, ס'איז געפערליך וואס געפערליך קען זיין, ס'איז נישט צום גלייבן. דער אמת איז, איך זאג כסדר, אז מען ארבעט צופיל אויף קדושה און דער בעל דבר לייגט זיך אריין. די גערער האבן זיך איינגערעדט ער איז א קדוש, איש קדוש מאוד, ס'איז גארנישט, קינדער וואקסן אויף, מען דארף וואטשן זיי זאלן זיך נישט פארלירן, אבער זאגן אז מען טאר נישט רעדן פון דעם ס'איז טומאה דאס איז א נארישקייט. מ'מוז רעדן, מ'דארף די קינדערלעך אויפקלערן, און ברוך השם אז דער עולם לאזט זיך הערן, שטעל דיר פאר אז פאר פינף יאר צוריק וואלט עס קיינמאל נישט אנגעקומען אין צייטונג. יעצט ס'איז דא א בילדינג אין ירושלים וואס הייסט נר ישראל, יא ישיבה, ס'איז נישט נר ישראל פון באלטימאר, ס'האט גארנישט מיט דעם צוטון, זאגט ער אז דארטן

ס'שיסט ארויס. יעצט זיי זאגן אז גער חסידות האט זיך געגרינדעט אין פוילן הונדערט זעכציק יאר צוריק, און ס'איז מסתם פון די גרעסטע מולטי מולטי מיליאנערן פון די גאנצע וועלט געהערן צו זיי, און זיי זענען אויכעט זייער עקסטרים ווען ס'קומט צו ענייני קדושה אדער ווען ס'קומט חלילה צו נישט צניעות אדער סעקשועל רילעישאנס חס ושלום. יעצט די גער האט אויכעט א קאנדידאט אין כנסת דאס איז דער באקאנטער יעקב ליצמאן. יעצט איז דא פון דער רב ישראל אלתר דאס איז דער פריעריגע די גערער רבי פון נאך די מלחמה רבי אברהם מרדכי'ס א זון ער האט געמאכט א קונטרס וואס עס הייסט אידישקייט און דארטן. זאגט מען אלעס וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט נאך די חתונה און אזוי ווייטער. איינע פון די זאכן וואס דארט שטייט איז אז א מאן מיט א ווייב טאר נישט וואקן אינאיינעם אין די גאס, מען טאר זיך נישט רופן ביי נאמען. ס'איז אויך דא א דעמענד אז די סעקשועל רילעישאנס טו בי קעפט עט די מינימום, וואס ווייניגער מען טוט עס איז בעסער. היינט איז אנדערש און כל המרבה הרי זה משובח. נאר ס'איז אינטערעסאנט דאס וואס ער האט איינגעפירט אז מען זאל נישט גיין אין די גאס, דאס איז א גמרא מפורשת. די גמרא זאגט שאין הכל בקיאין בקרוביו. וועגן דעם טאר מען נישט גיין און נישט וויסן אז דאס איז דיינס א קרוב, אמאל איינער נאכגעשריגן פאר א גער וואס גייסטו מיט דיין ווייב אין די גאס זאגט ער ס'איז נישט מיינע אויך נישט ס'איז איך האב עס גענומען פון אן אנדער. יעצט דער בית ישראל האט געהאט אז יעדער אינגערמאן האט באקומען א מענטש וואס האט זיך נאכגעקוקט אויף אים און געקוקט וואס ער טוט און ווי ער גייט און ווי ער דרייט זיך, א מורא'דיגע גוטע סיסטעם. און ער געהאט נאך א זאך, א אינגל איז געווארן נײַן יאר אלט, האט מען אים געמוזט מסביר זיין די גאנצע מעשה פונעם פיפיק און וואס מען טאר נישט און וואס מען מעג און ווי הארב דאס איז אז מען זאל זיך שפילן דערמיט און אזוי ווייטער. כ'ליין יעצט אז נישט ביי די נײַן יאר, נאר ביי די זיבן האט ער שוין געהאלטן אז מען דארף לערנען. און נאכדעם מאכט מען א יעדע זעקס חדשים מוז מען מאכן א ריפרעשער קורס. זייער א גוטע זאך, הלוואי ווען מען לערנט הלכות נידה אויך. יעצט מען לערנט אויך אויס די קינדער אז מען טאר נישט קוקן אויף די ערווה, מען טאר עס נישט אנרירן. אוואדע מען רעדט, מען רעדט אינגאנצן נישט וועגן האבן אינטערקאורס, תשמיש, מיט מיידלעך, ווייל מען האלט אפילו נישט אזוי נידריג, מען דארף עס אפילו נישט רעדן, כפנים אזוי האבן זיי געמיינט. יעצט ווען די טאטע רופט די מאמען, רופט ער איר נישט ביי נאמען, ס'איז דא פון מהר"ל א גאנצע אריכות אז מען זאל נישט רופן די פרוי ביי נאמען, מען זאגט פססט! פססט! אזויווי פאר א דאגי. יעצט צו רעדן וועגן די אלע זאכן באריכות אין די ישיבות איז געווען זייער א גרויסער עוולה, אבער לעצטנס איך האב געהערט וויאזוי זייערע מגיד שיעורים רעדן, זיי רעדן ארגער ווי איך אפילו. יעצט למעשה כ'האב עס ארויף געשטעלט, ווער ס'וויל עס ליינען קען ליינען דעם גאנצן ארטיקל אינעם צייטונג, אבער איך האב עס יעצט געזאגט בקיצור. שוין, דא וויל איך עטס זאלטס הערן פון דער מנין תפלה פון סאטמער, ווען נישט ער, יצחק לייב וויינגארטן, ער איז געווען קודם א גוטער חבר מיט משה שייגעץ, טעראריסט, פרידמאן, און שפעטער האט ער זיך אפגעשאקלט ווייל ער האט געזען אז משה האט די מאנאפאל, ווען נישט ער, וואלט ווען געווען אסאך הריגות אין סאטמער, און אז ס'וואלט געווען הריגות, און ס'איז שוין אמאל געווען, וואס? דערשרעק דיך נישט, מאך יעצט נישט קיין אינפיריאריטי קאמפלעקס, ווען נישט ער, ווען נישט ער וואלט נישט געווען די אלע שייגעץ שטיק אויך. כ'וויל איר זאלט עס אויסהערן. בקיצור, איך לאז הערן דעם עולם וואס דער עולם האלט וועגן דעם רבי יצחק לייב וויינגארטן, און איך וויל ענק מסביר זיין אין די פני ופנים פנימיות וואסערא פנים חסידות האט, ס'איז נישט ווערט, ס'איז פול אוו שיט דאס גאנצע חסידות. מ'האט זיך נישט געשלאגן דא אויף עפעס אן ערנסקייט. מ'האט זיך געשלאגן צו משה גבאי זאל זיין זאליקו'ס אפוטרופוס צו אהרניקו'ס. די גאנצע זאך וואס מ'זעמיר פון די מלחמה איז אז ס'איז נישט לשם שמים, ס'איז א פאליטיקעל אישו, ווער ס'זאל זיין בראש, און מ'האט פאר דעם מסכים געווען צו הרג'נען מענטשן און טוהן וואס מ'טאר נישט, איי עס איז דאך דא א תורה אוי נישט דא קיין תורה, הע, חסידות ס'איז דאך העכער פון די תורה חלילה, און דאס איז די גרעסטע פראבלעם וואס דא גייט פאר, דאס איז די גרעסטע פראבלעם וואס דער עולם די יוגנט כאפט נישט. אויף וואס האט מען זיך דא געשלאגן? אה מיר אונז און אונז זעמער אויפגעוואקסן, אונז זעמער געווען טינעידזשערס, האט מען אונז איינגערעדט מען שלאגט זיך פארן הייליגן שיטה פון רבי'ן פון דברי יואל פון די תורה הקדושה, ווי האט זלמן לייב פיליפס געזאגט, מ'עט אזוי פיל נאכזאגן די תורה הקדושה ביז יעדער וועט גלייבן. למעשה פארוואס האט מען זיך געשלאגן? ס'זאל זיין מי בראש, דאס אלעס. ממילא מ'האט זיך געשלאגן ס'זאל זיין מי בראש, איז דאס גאנצע גארנישט, וויר טאלקינג אבאוט נאנסענס, גוים גמורים, אזוי ווי אלע גוים, ווער ס'זאל זיין פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס, דעטס אלל, אויף דעם האט מען זיך געשלאגן, און אויף דעם איז געווען אזא מעסטער מיינדעד רוצח איז געווען דער משה טעראריסט פרידמאן, נאכדעם איז געווען א מעסטער מיינדעד רוצח יצחק לייב וויינגארטן, און נאכדעם איז געווען דער מעסטער מיינדעד רוצח נחמן בראך, דאס אלעס וואס דא איז געווען, און די בחורים. סא איינער זאל מיר פארקויפן אז ס'ליגט אין גאנץ סאטמאר א טראפ ערנסקייט? בולשיט! ס'ליגט א טראפ רציחה ומי בראש. יעצט דער סיגעטער האט שוין געפייגערט לחיי העולם הבא, און די אלע נאנטע האבן שוין כמעט ווי אלע געפייגערט, יעצט פייגערן נאך אפ אפאר אלטע. און וואס איז געבליבן? ס'איז געבליבן אז מ'וועט אראפנעמען די פענס פונעם בית החיים ווייל די יוגנט וויל נישט די בולשיט. ס'איז געבליבן אז נישט אהרן איז אזא גרויסער צדיק און נישט זלמן לייב איז דער גרויסער רשע, און פארקערט אויכעט, נישט אהרן איז דער גרויסער רשע און זלמן לייב איז נישט דער גרויסער צדיק, ס'איז אלץ ביזנעס, דעטס אלל איט איז, איטס א פארטי, ס'איז א פארטיי, און דאס עט עטס פארשטיין, מען האט אנגעטראגן אז מען האט געוואלט מאכן דעם הייליגן חתם סופר זאל זיין הויפט רב אויף גאנץ אונגארן און טשעכן, האט ער געזאגט ער וויל נישט, מען האט געפרעגט פארוואס נישט? קענסט דאך אויפטון אסאך פאר אידישקייט, זאגט ער, איך בין נאך וואס איך בין, אבער ווער ס'וועט איבערנעמען נאך מיר וועט קענען אפפירן גאנץ טשעכן און אונגארן אין איין טאג פון אידישקייט, און דאס איז סאטמאר, מ'גייט לערנען אלע מיני שקרים, האמיר געזינגען נעכטן האמיר געגאסן שמן זית זך, כתית למאור, מ'האט זיך משוגע געמאכט נעכטן, שקצים וואס איר זענט, בהמות וואס איר זענט, כ'האב נעכטן נאכט כ'האב נישט געהאט וואס צו טון האב איך לאור הנר געליינט די קוריקולומס נאכאמאל. כ'האב איבערגע'חזר'ט וואס אין ענגלאנד וויל מען רעדן פון באשעפער און וואס מען וויל נישט, וואס מען מעג רעדן פון זנות און וואס מען טאר נישט, און כ'האב געזען אייבי בעיבי שטיין, דער גרויסער צדיק. דאס איז שמן זית זך כתית למאור, וואס דרעי ווי גייט דאס דאס אונז צוברענגען צו? אונז זעמיר בהמות און פערד, מ'האמיר זיך געשלאגן אז אהרן זאל זיין דער רשכבה"ג אדער זלמן לייב, וואס האט דער אייבישטער פון דעם? וואס האט די תורה פון דעם? משוגענע חברה.
ברוך דיין האמת, כבוד חברינו היקר, מלא מדע ודעת, ר' יצחק לייב וויינגארטן זכרונו לחיי העולם הבא, א איד וואס האט זיך מוסר נפש געוועזן פאר סאטמאר און איז ממש געפאלן א קרבן פאר כלל ישראל, און ווען נישט. ער וואלט געווען לא עליני זייער אסאך הריגות אין סאטמאר, שטעלטס ענק פאר ווען ס'זאל זיך אויפשטעלן אזא עמרם כהן וואלט מען אים געשאכטן, יעדע צווייטן מענטש וועם ס'האט נישט געפאלן זענען זיי גרייט געווען אויף ממש אויף הריגות, און ער איז געווען דער ערשטער קרבן. און מיט דעם וואס אונז האמיר אויפגערעש'ט די גאנצע וועלט האט זיך דאס אפגעשטעלט. אשר על כן כלל ישראל קומט אים א גרויסע טובה, דארף מען מכיר טובה זיין וואס ער האט געטון און וויאזוי ער האט זיך סוף ימיו איז ער געוועזן זייער בכשרות מיט רבינו שליט"א, יעדע וואך איז ער געווען ביים טיש און סוף ימיו פונעם ברך משה איז ער אויך געווארען מיט דעם זייער גוטען און ער האט געראטעוועט אז מען האט נישט גענומען דעם ארויני פאר רעבען ווייל דאס וואלט געווען יעדען טאג אין סאטמאר וועם ס'האט נישט געשמעקט עפעס וואלט מען איהם געהארגעט די אלע אידען וואס האבען איהם געשלאגען זאלען קומען מקבל נזיפה זיין צום קבר זיינעם און איבערבעטן שכמוהו לא נהיה בישראל, א איד זאל אויפהייבן די הענט אויף אן אנדערן, ובלע המות לנצח, ומחה השם אלקים דמעה מכל פנים, במהרה בימינו אמן.
יעצט, דער משוגענער האט געמיינט אז ער וועט איבערבעטן דעם ברך משה זיין זון קענען גראד א שידוך טון. משוגענע האט זיך ארום געגעבן לעמען דזשוס מיט עפל דזשוס מיט משוגענע זאכן קרענבערי סאוס האט געמיינט אז אברהם משה טעראריסט ריקט די גאנצע ישיבה איז ער געגאנגען מקבל נזיפה געווען ער איז געקומען יעדע וואך צום טיש ס'האט אים גארנישט געהאלפן קיינער זוכט נישט א שלעגער אפילו ווען דו געווינסט האסט געווינען זוכט דיך קיינער שוין נישט יעדער וויל א נארמאלע שטוב משוגע צום טויט. איך האב געהערט א גוט ווארט, איך וויל עס נאכזאגן בשם אומרו, יעדער זאל וויסן ווער דער מנוול איז, ס'איז דא איינער וואס ער איז א בדחן, ער איז א בדחן, אונז האבן מיר אים ארויסגעטראגן פון בדחנות, און ער פייט, און ס'איז נישט ער, ס'איז יא ער, ער איז א מנוול, ער האט געטאטשט בחורים, ער הייסט שווארץ, א בדחן, זאגט ער אזוי, אי לאו האי יומא, ווען נישט דער כ"א כסלו כמה יוסף איכא בשוקא. וואלט געווען אסאך יוסף'ס אין די גאס, וואס דאס מיינט איז איז אזוי, ס'איז דא טויזענטער און צענדליגע טויזענטער יואלי'ס, פארוואס? ווייל די יואלים האבן נצחי אור איילם און ס'האבן צוקימט, זיי האבן געהארגעט און געבליטיגט, האט מען מורא געהאט פאר זיי. זאגט ער, שטעל דיר פאר ווען דער דברי יואל שטארבט ווען אין לאגער, און שטעל דיר פאר ווען דער ויחי יוסף וואלט דורך געלעבט דעם לאגער, איז אי לאו האי יומא, ווען נישט דער לאגער טאג. פון דעם באפרייאונג כמה יוסף איכא בשוקא וואלט שטאטס געווען יואליס, א שטאט פול מיט יואליס וואלט געווען יוסף'ס, באט אין ריאליטי טו אס נאובאדי מעיקס א דיפרענס, אונז איז א חילוק ווער ס'זיצט אויבן אן אין סאטמאר, צו דער דברי יואל צו דער ויחי יוסף, דעטס איט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, מ'האט געמאכט פון חסידות א וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחויתם להם. און דער עולם רעדט זיך איין אז דאס מיינט דער אייבישטער און קיין משיח קען נישט קומען, נעמען דער חזון איש וואלט געווען א שייגעץ, ער וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט עזריאל גליק, שטעל דיר פאר וואס א חזון איש אונז האמיר געהאט, א איד וואס האט געקענט כל התורה כולו, איך לערן חזון איש, מיין סאבדזשעקט אין מקואות, איך האלט אז דער איד האט געקענט, ער האט זיך געקענט פארמעסטן מיטן שר התורה, אזוי האלט איך, ער האט געקענט אלעס. נעווער! עס האט אים גארנישט געפעלט, די איין זאך ער האט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט עזריאל גליק און די השפעה פונעם הייליגן סאטמארער רב. רבותי הערטס אויף, אונז צינד מיר יעצט חנוכה לעכט, שמן זית זך כתית למאור, הערטס אויף מיט ענקערע שטותים. און ער זאגט אויך את שכמוהו לא יהיה בישראל אויפצוהייבן די הענט איינער אויפן צווייטן, די גאנצע חסידות פונעם ערשטן טאג אן, פונעם ערשטן טאג, נישט יעצט דריי הונדערט יאר צוריק, אלץ איז געווען רציחה מיט ניאוף מיט זנות מיט בעקן די ראנג פיפל, איט וואס אלל אלאנג די סעים, אלעס איז געווען די זעלבע. פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ, און אין סאטמאר בכלל וואס אונז קען מיר? די גאנצע סאטמאר איז געבויעט מיט איין שטיק זנות מיט רציחה, דעטס אלל איט איז. און עס איז מורא'דיג גוט אז די יוגנט זאלן וויסן, ס'טוט זיך יעצט אין גער, מ'האט געכאפט יא אז דעם גערער רבי'נס זון דער היינטיגער וואס כ'הער זאגן אז אין די צוואה איז געשטאנען אז ער דארף זיין רבי, מ'לאזט איבער אזאלכע שקצים ליידיגייערס. ממש די גרעסטע ליידיגייער וואס איז דא, און דאס האט דער אייבישטער געמיינט, און דאס האט דער בעל שם געמיינט, הערטס אויף מיט די משוגענע וועגן, עטס זענטס רוצחים אייביג געווען, ווי האט וואלף גענאד געזאגט, אינדערהיים אז האסט נישט געקענט כאפן א דזשאב נאכמיטאג, דער טאג איז געדורך, האסט נישט געמאכט פרנסה, ביסט געווען אויף צרות, דעטס איט, וואז נאטינג יו ווער עיבל טו דו. איז געווען אין בית מדרש מ'איז זיך צוזאם געקומען, איינער האט געזאגט א סטעיטמענט, דער צווייטער האט געווארפן א לייכטער, דער דריטער האט דערהארגעט יענעם, ס'איז אלץ געווען די זעלבע גארביטש, און דאס האט מען אונז איינגערעדט אז בציבור דא מיטן חסידות דער בעל שם האט זיך געטראפן מיטן משיח און נאר מיט דעם וועט מען ארויס גיין פון גלות, עס איז א מיסאנדערסטענדינג, עס איז א מיסאינטערפרעט, דער ציבור וועט אונז האלטן אין גלות אויף אייביג, קיינמאל נישט ארויסלאזן. דאס איז וואס דא גייט זיין, דאס איז די עכטע אינטערפרעטעישאן. און אזוי ווי מען האט אונז איינגערעדט אז נאר דורך דעם דער אור שבעת הימים דער בעל שם טוב, ס'איז גארנישט קיין בעל שם גארנישט קיין טוב, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'איז א ביזנעס. כ'האב אויך ארויסגענומען פון אן אנטיסעמיטישן טעלעוויזשן ס'הייסט KAPWING ווי זיי זאגן אלע שמוציגע זאכן אויף די אידן, כ'האב מיך דערמאנט ביי די מלחמה פון זעקס טעג בין איך ארויסגעפארן פון ארץ ישראל אויף לאנדאן. כ'האב געזאגט פאר רבי חיים מאיר איך וועל קענען זעהן די גרויסע ניסים אין לאנדן אויך, כ'דארף דאך נישט זארגן. זאגט ער ניין אבער דא. האב איך געזאגט מיין טאטע האט מורא כ'קען גארנישט טון. זאגט נו. זאגט ער קום ביטע פארט. געדענק איך בין געווען ביי קלייד ראוד, דארט איז געווען סאטמארע תלמוד תורה, ס'זענען געשטאנען די שווארצע און זיי האבן געשריגן העי מען! וויר די אראבס יו די דזשוס וויר גאנא קיל יו אלל! קיצור ס'איז דורך די מלחמה און די אידן האבן געווינען. זענען קומען די זעלבע שווארצע חברה. העי מען, וועיר די דזשוס יו אר די אראבס, וויר גאנא קיל יו, יעצט איז דער שווארצער געווארן די דזשו, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, דא האסטו אויסהערן א מורא'דיגן אנטיסעמיטישן טעלעוויזשן פראגרעם, און אונז שפילן מיר זיך נאך ארום מיטן אייבערשטן, די וועלט שטייט אויף א האר. די תורה, די אנלי טיים די דזשוס העוו עווער בין פרעזענט עמאנג אס איז טו אפען דעיר אוטפאוסטס

איך זאג אייביג, ס'איז געווען נעבעך א אומגליק, חנוכה לעכט האבן אנגעצינדן א גאנצע משפחה און נעבעך פארברענט געווארן, איך זאג אייביג, מען דארף וואטשן וואס מען טוט, סעיפטי איז ביפאר עניטינג, איז אז דו ווייסט אז דו לאזט איבער פֿינף קינדער צינדן חנוכה לעכט, אדער אין א ישיבה צינדן הונדערט בחורים חנוכה לעכט, איז עט די ענד אוו די דעי קען געשען אן אומגליק, א לעכט נעמט זיך איבערקערן, ספעציעל די דינע לעכט. ס'איז אסאך אנדערש ווי א גאנץ יאר. איז געווען יעצט אין לוצערן ישיבה, דאס איז די זון פון הרב קאפלמאן, און דאס איז געווען אין ענגלאנד, און ס'האט אפגעברענט די גאנצע ישיבה פראם טאפ טו באטעם, פארוואס? נעגלידזשענסי, יעדער איז געגאנגען צום ראש ישיבה, סא אלעס איז זייער פיין און וואויל, אבער די אונטערשטע שורה, יו קנאו, יו מעסד אפ די ישיבה. איך זאג אייביג, מ'דארף וויסן ווי מ'האלט, מ'כאפט אלס אן די גאווערמענט אנטיסעמיטן, מ'האט געהארגעט דא דעם אינגערמאן, ניין, מען האט אים געשטאכן, ער איז לעבעדיג געבליבן מיט א נס, הייבט מען אן אנטיסעמיטן, די גוים זענען אנטיסעמיטן, אנטיסעשפיטן, אנטיסעדריטן, העפענס טו בי אז ס'איז געווען אויסגעארבעט אזוי, און דאס דארף מען אייביג וויסן, דאונט בלעים עניבאדי, ס'קען זיין מ'האט אנגעצינדן די ישיבה ווייל זיי האבן געהאט א גוטע אינשורענס פאליסי, יו אלוועיס טינק אן באוט סיידס ענד דען יו מעיק יור דעסיזשען, סאו וויל איך ענק לאזן הערן וואס דא איז געשען אין די ישיבה פון לוצערן, וואס דאס איז נישט אין לוצערן, ס'איז היינט אין ענגלאנד. און מען זאל וואטשען ס'זאל נישט געשעהן קיין אומגליקן, רבותי אומגליקן האבן שוין געהאט גענוג. רבותי ס'איז צייט מ'זאל מאכן א חשבון הנפש, לאמיר באמת'ן מאכן א חשבון הנפש, מען גייט אריין אין די ערשטע נאכט חנוכה, די ערשטע נאכט חנוכה, גאנץ כלל ישראל גארטלט זיך צו, מען טוט אן דער די שטריימל, דער די הוט, מען טוט זיך אן ווי א מלך, מען גייט צו צום מנורה מען גייט מאכן די דריי ברכות די ערשטע נאכט גייט אפילו א שהחיינו די עולם פרייט זיך די אורות די מנורות קומט אריין א ביטערע בשורה שוין מען האלט שוין נאך די מעשה פון דזשערזי סיטי עוד חו די ערשטע נאכט חנוכה אין לאנדאן דא עפעס א לוצערנע ישיבה לוצערן צו לוצערן. די ישיבה האט אפגעפלאקערט בשעת די בחורים זענען געווען ביי די ראש ישיבה פאר זייערע חנוכה מסיבה די ערשטע נאכט, נאך א מזל די בחורים זענען נישט געווען דארט אין די דארמעטארי זענען אלע געווען ביי די ראש ישיבה אינדערהיים, די ישיבה די דארמעטארי אלעס האט אפגעברענט אפגעפלאקערט אויף אש, אלע ספר תורות מען ווייסט נאכנישט וויפיל ספר תורות איז געווען דארט, אלע תפילין אלע ספרים אלעס איז ליידער געגאנגען ארויף אין פלאמען עד לב השמים, ווען מען זעט די פלאמען, ס'איז אפנארמאל צו זען ווי ס'פלאמט די ישיבה, מען זאגט מ'האט אפילו נישט געקענט ראטעווען איין ספר תורה, אלעס איז געגאנגען אויף אש, ספר תורות, זיי זאגן א בחור איז נישט געבליבן דארט מיט תפילין, אלעס איז געגאנגען ארויף אין הימל ארויף, אש אש אש. אז מען טראכט אריין די ערשטע נאכט חנוכה, א ישיבה ברענט אפ מיט די ספר תורות, מיט די תפילין, מיט די אלע ספרים, וואלט מען געדארפט מאכן א חשבון הנפש, ווער איז שולדיג אויף דעם? וואס האט די אייבערשטער געוואלט דא? מען האלט שוין נאך אזויפיל טראגעדיעס, נאך די מעשה אין מאנסי, נאך די מעשה אין דזשערסי סיטי, יעצט א ישיבה אזוי ארויף אין פלאמען, מיט ספר תורות, מיט תפילין, די ערשטע נאכט חנוכה, די ערשטע נאכט, מ'האלט נאכנישט די דריטע, מ'האלט נאכנישט די פיפטע, מ'האלט נאכנישט די זיבעטע, די ערשטע נאכט חנוכה, וואס איז געשען דא? וואס וויל דער אייבערשטער? איז דאס נישט קיין וועיק אפ קאל פאר כלל ישראל? האט נישט דער אייבערשטער דא געגעבן א וועיק אפ קאל ווען ער געטאטשט א ישיבה? געט ער נישט דא אפשר א מעסעדזש מען זאל אויפהערן צו ווארפן בחורים ארויס פון ישיבה אויפן גאס ארויס? מען קוקט די פלאמען עס איז אפנארמאל מיט אלע ספר תורות מיט די תפילין מיט די ספרים אלעס איז געגאנגען אויף אש ארויף רבותי די ערשטע נאכט חנוכה. וואזנט דיס א וועיק אפ קאל דער חרון אף פון רבונו של עולם אינאף איז אינאף אינאף איז אינאף מען ווארפט ארויס קינדער און בחורים פון די מוסדות סיסטעם פון די ישיבות פון די חדרים איז דאס נישט געווען א וועיק אפ קאל רבותי וועקטס ענק אויף לאמיר זיך פארעכטן לאמיר סטאפן די מגיפה. דער אייבערשטער זעט נאך א או טי די, נאך א או טי די, מען הערט נישט צו די געוויין פון די טאטע מאמעס, מען לאזט די טאטע מאמעס וויינען, נאובאדי קעירד ענד נאובאדי קעירס, נאובאדי וואז ליסטענינג טיל טודעי צו די געוויין פון א טאטע מאמע, מען האט געמיינט מען קען זיך ווארפן מיט זייערע קינדער, נאך א קינד אויפן גאס, נאך א קינד, און נאך א או טי די, און נאך א מחלל שבת, נאך א דראג עדיקט. וואס האט מען געמיינט ווי לאנג וועט מען קענען שפילן? וואס האט מען געמיינט ווי לאנג נאך וועט מען קענען אנגיין מיט אזא מגיפה? מען קומט צו א חתונה צו א שמחה ווען מען זעט בחורים טאנצן פאר די חתן, פון צען בחורים וויפיל פון די בחורים זענען שוין otds? פון צען בחורים וויפיל פון די בחורים זענען שוין שוואכע בחורים וואס האבן שוין נישט קיין צורת האידישקייט? וואס האט מען געמיינט דא ווי לאנג גייט עס אנגיין? רבותי איז דאס נישט געווען קיין וועיק אפ קאל, די ערשטע נאכט חנוכה פלאמט א ישיבה אזעלכע פלאמען, און די ספר תורות, די תפילין, די ספרים, רבותי אפשר וועקט מען זיך אויף, לאמיר זיך פארעכטן, לאמיר אויפהערן ארויסצוווארפן קינדער און בחורים אויף די גאס, לאמיר שוין אויפהערן מרצח זיין עלטערן פון קינדער. אפשר איז דאס געווען א וועיק אפ קאל, די ערשטע נאכט חנוכה, דער אייבערשטער ווייזט אונז ער קען שוין נישט, ער גייט נישט אזוי צוגיין צו חנוכה ווען בחורים און יונגלעך און מיידלעך זענען שוין נישטא צו קענען צינדן א מנורה, צו זיי זענען שוין אין סעמעטערי, צו זיי זענען אויף די דרך, צו זיי האבן שוין נישט קיין צורת האידישקייט, צו זיי ווילן נישט צינדן א מנורה, זיי גלייבן שוין נישט אין א מנורה. וואס האט מען געמיינט? ווי לאנג גייט מען שפילן אזא געים? רבותי לאמיר זיך אויפוועקן די ערשטע נאכט חנוכה אזא טראגעדיע רבותי לאמיר זיך אויפוועקן פון די וועיק אפ קאל מען זעט א ישיבה ארויף אין פלאמען די ספר תורות די תפילין אלעס גייט אלעס ברענט אלעס פלאקערט ס'פלאקערט ס'גייט אזא מין שלהבת עולה מאליה. רבותי, לאמיר זיך אויפוועקן, לאמיר פאררעכטן, לאמיר אמת זיך אנהייבן צו פאררעכטן, מ'האט געכאפט אזא פראסק אין מאנסי, מ'האט געכאפט אזא פראסק אין דזשערזי סיטי, יעצט חנוכה ביינאכט די ערשטע לעכט צינדן, דער אייבערשטער געבט אונז שוין ווייטער א שאקל אויף, ער שאקלט אונז אויף, לאמיר זיך אויפוועקן, רבותי, לאמיר מאכן א חשבון הנפש און א תיקון הנפש, לאמיר זיך מקבל זיין, מ'גייט עס פאררעכטן. ס'וועט שוין נישט זיין אזא מין זאך ווי מען ווארפט ארויס א אידיש. קודם האב איך געוואלט אביסל רעדן, מען מאכט א גאנצע זאך נר חנוכה, פי מורא'דיג, גיין צו שטאט, וואס וואלט ווען געווען אז מען האט ווען נישט געהאט צו צינדן לעכט און מען טרעפט ווען נישט דעם פך שמן, וואס וואלט ווען געווען דעמאלטס? ביג דיעל, טומאה איז הותרה בציבור.

און במילא זאל קענען ווערן אזא ענין פון אפילו ג' קליפות הטמאות אז מען זאל קענען טון קעגן דעם רצון פונעם אייבערשטן אויך. אויב נישט, וויאזוי איז מעגליך מען זאל טון קעגן דעם רצון פונעם אייבערשטן? אז ס'איז דא א צמצום ווערט אלעס אנדערש, מען זעט נישט דעם אור, טוט מען וואס מען דארף נישט. איז פרעגן די ספרים, וואס גייט זיין ווען משיח וועט קומען? ס'גייט דאך זיין די זעלבע מצב. שיח וועט קומען, ס'וועט קומען אזא געוואלטיגער אור, אזוי ווי ס'איז געווען בשעת בריאת העולם, און ס'איז געשען א שבירת הכלים, ס'איז געפאלן רפ"ח ניצוצים, און דאס אלעס ארבעט מיר אונז יעצט צוריק צו ברענגען צום שורש, סא וואס איז מען דארף אנהייבן ווען משיח וועט קומען נאך זיבן טויזנט יאר צוריק צו ברענגען אלעס צום שורש? אויף וואס ווארט מען? ווארט עס זאל קומען נאכאמאל אזא פראבלעם אן עקסידענט סזאל זיין א בלאו אוט מיט אטאמיק באמבס, איך רעד פון רחניות'דיגע אטאמיק באמבס, זאגן זיי אלע בעיסיקלי אז דער אייבישטער האט געמאכט אז סזאל קומען אביסל פון עולם הבא אדער פון לעתיד לבוא וימות המשיח אינעם גרויסן גלות ביי אונז און ממילא מיר זיין צוגעוואוינט צו דעם אור, סנישט אז ספלוצים געשען א מקום פנוי און נאכדעם וועט געשען נאכאמאל אן עקספלאוזשען. פון רפ"ח ניצוצים, ניין, מ'איז שוין צוגעוואוינט, אונז זעמער טועם דעם אור הגנוז יעדן טאג, יעדעס יאר, און דאס געט אונז כח אויף א גאנץ יאר, און וועגן דעם גייט נישט זיין אזוי שלעכט דער מצב נאכדעם ווען משיח גייט קומען, ס'איז אין זכות פון דעם נר חנוכה. יעצט אמת'ן אריין, איז טומאה הותרה בציבור. ס'איז נישט דא קיין פראבלעם, מען קען מאכן די אלע זאכן געהעריג, דעמאלטס וואלט געפעלט אין די געוואלטיגע קדושה, און אז ס'וואלט געפעלט אין די געוואלטיגע קדושה וואלט נישט געווען דער אור אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל באמת זיין דער אור. יעצט, ס'איז געקומען יעצט א חנוכה, מען זינגט, מען עסט לאטקעס, אלעס ברוך השם און טשייעלד פראטעקשאן מענטשן קאלן, פלאנירן אין פאר, ישיבות שיקן ארויס בריוון, תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס, מען זאגט אן די קינדער, דאונט סטעי אלאון וויט איווען יור אינלאוס, איווען מיט מיט מיט דיינע מיט די אייגענע טאטע מיט די אייגענע מאמע, מיט די שווער מיט די שוויגער, ברוך השם, מ'האט שוין נישט קיין מורא צו רעדן. יעצט דארף מען אבער וויסן מיט וואס גיימער צו צו אזא יום טוב און מיט וואס גיימער אוועק פון אזא יום טוב, איז קודם כל וויל איך מסביר זיין פארן עולם, די עדיוקעישן איז די בעסטע מעדיקעישן, ברוך השם ס'פארט זייער גוט, נאכדעם וויל איך מסביר זיין פארן עולם נאך א זאך, ווען איינעם באטרעפט שוין דער שלאק אז מ'האט מטמא געווען זיין קינד, דעמאלטס כל בליעהו לא ישיבון, יו קענט איווען קאם בעק, כ'על ענק זאגן, מיך אליינס באדערט א זאך, כ'על עס ענק זאגן אפן, ווערט געברענגט א תשובה אין נודע ביהודה ס'זוך אין אורח חיים, כ'מיין ס'איז סימן ל"ה, איינער האט געזינדיגט מיט א שוויגער, געזינדיגט מיט אן אשת איש, דו ווייסט אינדערהיים מ'האט געגעסן טעג און געשלאפן נעכט, געגעסן בייטאג געשלאפן ביינאכט יעצט קענסט די מעשות איז למעשה האט ער געזינדיגט מיט איר ביטערלעך דריי יאר מעסט אראונד וויט הר און נאך די דריי יאר דער הי מעסט אראונד וויט הר שי לאווד הים סאו מאטש אז האט אים גענומען פאר א סאן אין לאו שי געיוו הים הר מאוסט ביוטיפול דאוטער פאר א ווייף למעשה חתונה געהאט ווייסט דאך נאכדעם ווען מען זעהט שוין דאס לעבן אנדערש מען האט שוין נאכגעזינדיגט דריי יאר דא האט ער דאך געוויסט אז זי איז גע'אסר'ט לבעלה אויכעט ס'איז א גאנצע אריכות וואס מען טוט אפ א חורבן מען טאטשט א קינד. מען קען זיך נישט קיין עצה געבן, דזשאסט דאנט נאו די וועי אוט. איז למעשה זאלט איר וויסן, רבותי, איז מורא'דיג וויכטיג איר זאלט וויסן דאס, און געבעטן א תשובה ביים נודע ביהודה, און אין די גמרא שטייט אז איינער וואס איז א בא על הערוה, אן אשת איש, סאו זי גע'אסר'ט לבעלה, העלפט נישט קיין תשובה, דאס שטייט אין די גמרא.

אבער אזוי ווי ס'איז דא פגם משפחה אז מ'וועט זיך גט'ן אויף דער עלטער וועט דאך יעדער רעדן, איז במילא איז ער זיי מתיר אז זיי זאלן וואוינען אין איין הויז, קיינער זאל נישט וויסן, אבער זיי טארן נישט וואוינען ביחוד, זיי טארן נישט זיין אין איין צימער, שטעל דיר פאר. פאר אים געט ער א תיקון און ער זאגט אזוי, איך נוץ אייביג דאס, ס'איז דא ר' נתן פון ברסלב האט געמאכט ליקוטי תפילות, און ער זאגט און זאגט און זאגט און זאגט ס'איז זייער שיינע זאכן, איך אליינס פלעג עס אויך אמאל זאגן, זייער שיין, ס'איז הייליג, אבער למעשה דער נודע ביהודה האט אריינגעווארפן אין דעם אזא באמבע און די אלע אייגענע תפילות וואס יעדער האט זיך געמאכט, ס'איז דא מ'זינגט עפעס די ניגונים, עפעס אין ירושלים האט איינער געזאגט עפעס אזא פזמון און יעדער זינגט, ס'איז א גאנצע ניגון, איז דא א כלל פון נודע ביהודה אזוי, נודע ביהודה זאגט. במקום ליעול ירקא, שטאט זאלסט זיך אנשטופן מיט גרינצייג, ליעול בישרא דתורא שמינא, פרעס דיך אן מיט גוטע פעטע פלייש פון אן אקס. זאגט ער, וואס מיין איך מיט דעם צו זאגן, וואס דארפסטו דען מאכן אזאלכע תפילות וואס לעצטיגע האבן געמאכט, וואס איך ווייס נישט ווי ווייט מיט רוח הקודש ס'איז געמאכט געווארן, ניין ניין איך רעד די גוטע תפילות פון ר' נחמן זיכער מיט רוח הקודש, אונז קען מען דאך די אלע זאכן, קען מען די אלע זאכן, מ'מיינט נישט קיינעם אוועקצומאכן, מ'רעדט נארמאל. זאגט ער אין די צייט קענסטו דאך זאגן תהילים פון דוד המלך אדער ניין אין דוד המלך עליו השלום לייג אריין פעטע אקסן פלייש עניוועי סאו דאס איז די גאנצע זאך פון בלייבן לעבן אז מען קען יא תשובה טוהן איי שטייט אין די גמרא מען קען נישט אה אויף דעם איז דא אסאך פשטים און די של"ה הקדוש האט פשטים און די נודע ביהודה האט פשטים אז מען רעדט מען מוז שטארק תשובה טוהן. נאכדעם קומט די בעל דבר אלץ פארדרייען א קאפ, מען דארף זיך אלץ מתגבר זיין, אבער ס'האט כללים ס'האט פרטים, אבער אזא זאך אז ס'העלפט נישט קיין תשובה איז דאך נישט אמת, ווייל די גמרא אליינס ברענגט א מעשה פון מנשה, מנשה מלך יהודה האט געטון אלע עבודה זרות האט ער געדינט און וגם דם הרבה שפך מנשה ער האט אויסגעגאסן אידיש בלוט אין די טויזענטער הרבה האט אים אראפגעטראגן אויף בבל און ער האט געזען דעם טויט פאר זיך האט ער געזאגט רבונו של עולם איך בין אמאל געגאנגען אין א חדר און דער רבי האט געזאגט אז ס'שטייט אם יהיה נדחך בקצה השמים אז ד'עסט ווערן פארשטויסן אויף יענעם עק הימל משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, זאגט די גמרא משם דייקא, ווי נידריג דו ביסט פון דארטן וועל איך דיך נעמען. זאגט ער לאמיר זען צו מיין רבי האט געזאגט אמת צו ער איז געווען סתם א ליגנער. אזוי זאגט ער לכאורה, איך פאר יעצט אויף בבל, מ'נעמט מיך אראפ אין קייטן, כ'על יעצט זאגן רבונו של עולם, לאמיך זעהן צו דיין תורה איז אמת און משם איז אמת. געגאנגען דער אייבישטער און האט אויסגעהערט זיינע תפילות, ער האט אים געראטעוועט, ער איז צוריק געפארן אויף ירושלים און ער איז געבליבן ווייטער קעניג, ס'איז א מורא'דיגע זאך, ער האט אויסגעטעסט דעם אייבישטן, הי דידנט איווען בעליוו אין, ער האט געזאגט דער רבי האט מיך געלערנט אין חדר עפעס א באלאוני סטארי, מעיבי איטס נאט טרו, מעיבי איט איז טרו, לעטס סי איף איטס טרו, איר הערט וואס אן אפיקורס ער איז געווען, דער אייבישטער האט אים געמאכט. א ספעשל פער, אז זיינע תפילות זאלן ארויפגיין ביז צום כסא הכבוד, ווייל אלע מלאכים זענען געשטאנען און זיי האבן געשטערט, קיינער האט נישט געוואלט דורכלאזן אזא זאך. וואס איז געווען דער סוף? סוף איז געווען אז אז אונז גייען מיר דאווענען יעדעס יאר ראש השנה און יום כיפור, זאגט מען דעם אייבערשטן כשם ששמעת לתפילת מנשה מלך יהודה מנשה. ס'איז דא וואס זיי זאגן משה, אבער דאס איז א טעות, ס'איז מנשה, ס'איז נישט קיין משה, אפשר האט אויסגעהערט משה רבינו'ס תפילה אויכעט, אבער משה רבינו איז געווען ערליך, מנשה איז געווען א טעסטער, אזוי ווי הרן, עט ער ארויסקומען לעבעדיג, איז דא א גאט, אז נישט חלילה נישט דא, ער האט געזאגט אזוי, רבונו של עולם, מיין רבי האט מיך אזוי געלערנט אין חדר, איך בין נישט זיכער צו ס'איז אמת צו נישט, אפשר קענסטו זעהן מיר יעצט ווייזן אז ס'איז אמת, ער האט געטעסט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט זיך געלאזט טעסטן. און האט אים געוויזן יא ס'איז אמת. דאס איז א מורא'דיגע זאך, מ'דארף זייער זייער וואטשן אויף די אלע זאכן, מ'דארף אייביג תשובה טוהן, מ'דארף זיך נישט לאזן, דער בעל דבר קומט מ'טאר נישט און מ'קען נישט, און די גמרא זאגט, די גמרא זאגט, הייליגע בעלזער רב האט געזאגט אזוי, איינמאל ערב פסח מ'האט זייער געווארט אויף משיח'ן, האבן אים די חסידים געפרעגט רבי טייער די גמרא זאגט דאך, אז משיח גייט נישט קומען לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, פארוואס? ווייל כלל ישראל האט זיך געגרייט צו דאס יום טוב וועט עס דארפן מבטל זיין, וועט מען מוזן פארן אויף ירושלים, דער הייליגער בעלזער רב געזאגט, משיח קען יא קומען ערב שבת און ערב יום טוב, האט ער געזאגט קודם כל ס'איז שוין היינט פיקוח נפש, די אלע זאכן וואס די גמרא זאגט רעדט מען אין נארמאלע צייטן, ס'איז דאך פיקוח נפש היינט, צווייטנס האט ער געזאגט ס'וועט דאך קומען אליהו הנביא אויך. מיט משיח קומט דאך אליהו הנביא, איז אבער דאך א כלל תשבי יתרץ קושיות ואבעיות, וואס איז תיקו וועט עס אויך פארענטפערן, מיינסט אז די אייבישטער האט נישט זיינע וועגן, עניוועי איז מען געגאנגען און מ'האט גענומען א שמן זית זך כתית למאור, ס'איז א גאנצע זאך, און מ'האט געמאכט א אייגענעם יום טוב, אונז האמיר דעם יום טוב פורים און חנוכה האמיר אונז געגעבן פארן אייבישטן, די שלש רגלים האט אונז דער אייבישטער געגעבן, באט אונז געבן מיר אים צוריק. און די געוואלדיגסטע זאך איז ווען א איד קען ברענגען דעם אייבערשטן א מתנה וואס דער אייבערשטער האט אפילו נישט געזאגט דעם איד וואס די מתנה איז, אונז האמיר צוגעברענגט פארן אייבערשטן דעם אור הגנוז פונעם אור שבעת ימי המעשה, פון נאך ששת ימי המעשה, פון די זיבעטן טאג פונעם זיבטן אור האט מען אונז ממשיך געווען דא אהער, און אונז ברענגן מיר דאס צוריק פארן הייליגן באשעפער.

תענוג וואס א רבי האט אז ער האט אויפגעשטעלט תלמידים וואס זענען בר פחתי ובריבי זענען אין די זעלבע לעוול אז זיי קענען זיך קריגן מיטן ראש ישיבה, כ'מיין אוודאי עס מוז זיך האבן הענט און פיס, אונז האבן זיך אויך געקריגט מיט אלע ראש ישיבות, אויף ר' משה פלעגט מען אין סענדס סטריט זאגן ר' משה האהאהההה, אויף אים זיינס א פסק דארף מען נישט געבן גארנישט, פארוואס דארף מען נישט געבן אויף ר' משה'ס פסק ווייל ער איז אן עם הארץ, געהערט ר' משה דער עם הארץ, כ'וואלט געוואוסט ווי ער איז געווארן דער תלמיד חכם און מען האט נאך געזאגט א ראיה. די גמרא זאגט אן עם הארץ איז אימתא דשבת עליו, און שבת איז ער מורא'דיג מחמיר אין אלע זאכן, שטייסט? מ'האט שוין געהאט א ראיה חזקה שיש עמו ראיה מיט אלע פנים זאגט ער הרב גרינבלאט אז מיין רבי שרייבט מיר נאך אפילו אין די הקדמה אינעם ספר איך האב הנאה פון דעם אז כ'האב אויפגעשטעלט תלמידים וואס זענען בר פחתי ובריבי זיי נעמען אין מיין געגענווארט ס'איז נישט קיין שמאטעס זיי קענען זיך קריגן מיט מיר. עניוועי, למעשה, ביי אונז האט מען נישט געדארפט קיינעם מאכן אן עם הארץ, מען האט געדארפט אים רופן עם הארץ, אזוי ווי סאטמאר רבי האט געזאגט שהיו אומרים, מען האט געזאגט. זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהובו של אבימלך. פרעגט די רבי, היי, יצחק האט דאך געקויפט דארט מאה שערים, געקויפט אפאר בילדינגס דארטן און געמאכט הצלחה אביסל, אבימלך געווען דער קעניג ער קען הרג'ענען יצחק'ן אויכעט ווען ער וויל, אלעס איז זיין, איז וואס וויל דא רשי זאגן? האט די רבי געזאגט. קוק גוט וואס רש י זאגט, רש י זאגט נישט ס'איז געווען אמת, שהיו אומרים, מ'האט געזאגט, האט אביסל מצליח געווען האט מען אים שוין געמאכט אזוי ער איז גרעסער פונעם קעניג, איז למעשה האט דער אייבישטער אונז געגעבן, אונז האבן מיר כביכול געברענגט פארן אייבישטן מיט אונזער מסירות נפש א נייעם יום טוב וואס איז אינגאנצן נישט געשטאנען, שטייט אין ערגעץ נישט, ס'איז דא רמזים, מנורה, ויקחו אליך שמן זית, איז בגימטריא, אלעס איז אמת, אבער ווער האט עס געברענגט? אונזער מסירת נפש ווען נישט וואלט דער יום טוב נישט געווען און ווען משיח גייט ווען קומען וואלט געווען נאכאמאל א שבירת הכלים פון רפ"ח ניצוצים און ס'וואלט געווען נאך זיבן טויזנט יאר ביז מ'וואלט געסעטלט, ביי יהושע בן נון שטייט אויכעט אזוי חלוקת הארץ האט געדויערט זיבן יאר, זיבן יאר איינצונעמען זיבן יאר צו צוטיילן, דאס איז אלץ אז ס'קומען אראפ אזאלכע אורות, די אורות פון ארץ ישראל זענען געווען זנות. איין שטיק זנות, כנעני, דאס איז די די הייליגער ר' מיילעך זאגט אז ס'כאפט איינעם אן עפעס א תאווה פון זנות זאל ער זאגן הכנעני החתי דאס איז די זיין אומות, די גרעסטע איז געווען זנות דאס איז געווען כמעשה ארץ מצרים און כמעשה ארץ כנען און דאס האבן מיר אונז מיט אונזער מסירות נפש אידישע טעכטער האבן זיך אפגעהיטן זענען געגאנגען אין מקוואות זענען נישט געגאנגען ווייל זיי האבן נישט געקענט גיין זיך איינגעשטעלט מיטן לעבן איז געס וואט זיי האבן נישט חתונה געהאט האסט נישט חתונה געהאט. דאס ווערט געברענגט אין יוסיפון און אין די מדרשים, און דריי יאר און אכט חדשים האט מען געפייניגט כלל ישראל, א כלה האט זיך נישט געשטעלט אונטער די חופה, ווייל ס'האט געהאט אזעלכע שפיאנערס און בעילה ראשונה, דאס קומט נעבעך פאר דעם הגמון, הייסט עניוועי, און עס וואלט ווען אויסגעווייפט די גאנץ שבט כהונה, ווייל ווייל טאמער זי איז נבעלה לפסול לה, טאר זי נישט אפילו ווען ס'איז געווען א מיידל חתונה האבן מיט א כהן נאכדעם, איז דא די ווייפ אוט עווריטינג. און אזעלכע אויסראפינירטע רשעים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן, און דאס איז געווען מיט דעם אין זכות פון די מסירות נפש, און אז ס'איז געווען אין זכות פון די מסירות נפש, דאס באגלייט אונז די גאנצע צייט אין גלות, כדי עס זאל זיין נעבעך זה לעומת זה, האט מיט דעם יאשקע פאנדרע געמאכט די זעלבע זאך, אז ער איז יעצט געבוירן אין די זיבן טאג פון דעצעמבער פֿינף און צוואַנציק ביז דזשעניארי פֿערשט איז געווען די זיבן טאָג, נאָכדעם איז געווען די ש די ימי מילה, שטייט זיך, זיי האָבן אָנגעלייגט פֿאַרן באַשעפֿער אַ ממזר צו טרעפֿן כאָטש אַ שיינעם שוואַרצן גוי אָדער אַ הויך-געשעצטע משפּחה. אה, לייג עס אָן אויפֿן אייבערשטן, אָקעי! זיי האָבן גענומען אַ ממזר, אַ ייִדישן ממזר, און פֿון דעם האָבן זיי געמאַכט אַ גאַנצן יוזל. דער רבי האָט אַמאָל געזאָגט, דער סאַטמאַר רבֿ האָט אַמאָל געזאָגט, אַז ייִדן פֿון ארץ-ישׂראל טאָר מען קיינמאָל נישט רעדן אויף זיי. האָט יענער געפֿרעגט דער רבי, פֿאַר וואָס? פֿאַר וואָס? זאָגט ער, און אונדזער ארץ-ישׂראלדיקער ייִד איז דאָך זייער גאָט. יוזל, עניוועי איז למעשה האמיר אונז אסאך זאכן יעצט צו רעדן, סקומט באלד זאת חנוכה, און איך וויל רעדן ממש אפאר זאכן וואס דאס איז זייער וויכטיג אז מזאל וויסן, די ערשטע זאך איז מגייט אונז מטמא זיין די קינדער מיט די טרייפענע זאכן, און מזאל וויסן ווי ווייט די סכנה איז אז די רבנים האבן אפילו נישט געגעבן קיינמאל קיין טשענס, זיי האבן געדארפט זאגן פאר די בעלי בתים לאמיר זיך אראפזעצן לאמיר דורכשמועסן, עטס קענטס גוט ענגליש, זאמעלייט. פיליפ זאגט אזוי, שטופן אין א מחילה האט ער געוואוסט פונקטליך וואס דאס איז כמכחול בשפופרת איז ווען מען שטופט אריין אינעם לאך ווייל די מחילה האט צוויי פליישן פון ביידע זייטן אינמיטן האט עס איז דאס הייסט א דינע לאך וואס איז דארט קומט ארויס די צואה דאס הייסט כרכשתא איז די גמרא זאגט מען זאל זיך נישט שטופן צופיל אז מען קען נישט ארויס גיין פן ינתק שיני הכרכשתא איז ער אזוי דאס האט ער געוואוסט פונקטליך ווי זיין שוואגער דעם חזקי טייטלבוים'ס ברודער. רבי לייביש טייטלבוים. בקיצור, זיין ברודער'ס, מחילה, ווייסט ער פונקטליך ווי די קרקשתא איז און ער האט אים געזאגט רוק דיך אביסל אהינציר ווייל מיין פיפי גייט דאך גראד, ער איז דאך נישט געבויגן ממילא קען איך נישט טרעפן דעם לאך פונקטליך. און דאס האט געהערט ר' משה יוסל שווארץ האט עס פארציילט פאר ר' נתן יוסל און עס האבן עס אלע געהערט. דאס ווייסט ער פונקטליך, נאר ער זאגט ער קען נישט קיין ענגליש קען ער נישט נעמען א שטעלע. קענסט נישט קיין ענגליש? די רשע, די הונט, איך דארף דיך אויסלערנען ענגליש? איך וועל דיר פארליינען צען בלעטער וואס איך האב ארויסגענומען פון אלע בוקס, און דו וועסט זען דארטן רעדט מען אזוי פון מינות און כפירה אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן. ער קען שוין נישט קיין ענגליש, פלוצלינג איז ער א נייע מי יודע. איך טרעף אים אמאל אין די גאס, כ'האב געוואלט פרעגן פארוואס ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, נישט יעצט, פופצן יאר צוריק, יעצט האב איך אים אין דר'ערד, ער מיט זיין חתימה, און מיט זאליקא, לויפט ער אוועק, ער מיינט איך וועל אים נאכלויפן, איך לויף דיר נישט נאך. וואס איז דא פארגעגאנגען? זיי האבן עס געמאכט א שטילע אסיפה אין מאנסי, און זיי האבן מחליט געווען אז דעטס איט, קיינער גייט זיך נישט מישן מ'גייט קיינעם נישט פארציילן, מ'גייט טוהן וואס מען וויל, וואס הייסט דאס טוהן וואס דו ווילסט, ווער ביסטו? עס איז אונזער געלט, מען געט עס פאר אונזערע קינדער פאר אונזער חינוך, יעצט ברויך מען פון אים גארנישט, איז די ערשטע זאך מוז זיין עס זאל זיין שמן זית זך טהור, מען האט עס מען האט עס איבערגעקוועטשט נאכאמאל, און די ערשטע וואס איז ארויסגעקומען די ערשטע טיפה דאס האט מען גענוצט פאר די מנורה. געהאט. די ערשטע טיפה, יעדעס יונגל וואס גייט אין חדר איז די ערשטע טיפה אז דו ביסט מטמא זיין מח וועט ער זיין טמא אויף אייביג און מען טאר עס נישט צולאזן, רבותי אזוי ווי די מקבים מי להשם אלי, ווער נעמט זיך אן פארן אייבערשטן אויב נישט אונז ווער? זאליקא האט צו פארן מיט די גרויסע לייטס, מיר מיינען נישט כבוד, מיר מיינען נישט געלט, משוגע מטורף, מ'האט געטראגן אויף ארץ ישראל איך ווייס וויפיל מען זאגט דרײַ מיליאן פֿיר הונדערט דאס איז אונזער געלט פון אונזערע קינדער געגנבעט ברענגטס עס צוריק אונז זאל מיר נישט דארפן אנקומען צו נעמען געלט פון די גאווערמענט אונז האמיר בעסערע זאכן אין מיינד איינער איז געקומען אמאל זאגן פאר א רב אז ער ווייסט נישט צו ער זאל געבן געלט פאר שקל הטהור ווייל דאך גנב'עט ער אביסל מעדיקעיט און פוד סטעמפס און ער ארבעט אויף צוויי נעמען מיט זיין ווייב מיט אהער מיט אהין האט אים די רב געזאגט דעמאלטס איז די איזרעילישע גאווערמענטס געלט איז אסאך כשר'ער ווי דיין. זאלן זיי געזונטערהייט נעמען ווייל זיי זענען א גאווערמענט זיי וויסן צו שטעלן חינוך ווען מ'האט זיך געשלאגן די גאנצע צייט מ'טאר נישט און מ'טאר נישט מ'טאר נישט איז געווען וועגן דעם קיינער האט נישט געאונט ארץ ישראל יעדער האט זיך געוואלט אריינלייגן א פיס און ביי די אידן אליין איז געווען הונדערטער פארטייען אצ"ל לח"י מפ"ם מפא"י ווי נאר וואס דו ווילסט הערן און געדענקען און מ'האט זיך צווישן זיך געשלאגן.

זייער טייער דארט צו לעבן היינט אין ארץ ישראל ווייל ס'איז זייער הויעך די די די מלחמה מיט די באמבעס מיט אלעם איט איט קאסט איט טעיקס א לאט אוט און אז די מדינה שטעלט דאס צו נישט פשט מדינת ישראל האט אייך צוגעשטעלט די קורסים קורסים שמורסים בהמות וואס איר זענט זיי מוזן דאס טון און זיי שנארן אויף דעם געלט פון די גאנצע וועלט זענען אנערקענט אלץ א פירסט ווארלד קאנטרי דעי'ר נאט דואינג איט פאר דיר. זיי גייען נישט צונעמען די קינדער? זיי גייען יעצט האט מען געמאכט א נייע זאך אז זיי גייען אריין לייגן זיך אין חינוך, או דאס איז די גרעסטע פארברעך וואס איז דא, טאמער דער עולם שווייגט יעצט זאגט אזוי די מגילה אם החרש תחרישי בעת הזאת זענען מיר אויף צרות, רבותי מ'טאר זיך נישט לאזן און מ'דארף נישט מורא האבן פאר וועם, דער רב יענער רב. ס'איז דאך דא א גאנצע קאנטערווערשעל אישו, כ'וויל עס ארויפלייגן באריכות, זאגן אז דער אלטער סקווערער רבי האט נאך געזאגט פאר איינעם, ער האט געהאט נעבעך א מאנגעלויד קינד, האט דער אלטער סקווערער רבי געזאגט אז ס'דא קדושה און קליפות, אינמיטן איז דא א גשר נוגה הייסט עס, די מאנגאליענס זענען צווישן א מענטש און צווישן א בהמה, פארשטייסט? דער אלטער רשע. איך זאג, דוד'ל איז, איך האלט ער איז א צדיק, מען האט אמאל געזוכט איינער זאל זאגן א הספד אויף א ראש הקהל וואס האט גע'גנב'עט און גע'רצח'נט און אלעס שלעכטס געטון, האט זיך אויפגעשטעלט א גרויסע מענטש און ער זאגט איך בין א גוטער בעל דרשן, פאר א מיליאן לעי וועל איך אים זאגן א דרשה, נו, זיך געמוזט מאכן פארן ראש הקהל, פארן געוועזענעם ראש הקהל דעם כבוד, כבוד אחרון, און אים באצאלט, האט ער זיך אויפגעשטעלט רבותי, עטס זעהט, ס'איז געשטארבן דא דער נפטר דער ראש הקהל פון די שטאט, עטס מיינטס דאך אלע אז ער איז געווען א רשע, א שייגעץ. יא, עטס האטס אלע א טעות. וואטשט און זעהטס דעם זוהן וואס ער נעמט איבער, עטס וועטס זעהן דער טאטע איז נאך געווען א צדיק מ'וועט נאך בענקען נאך. ס'איז צוויי רשעים, יעקב יוסף טווערסקי, דאס איז דער אלטער סקווערער קאקער, און דער היינטיגער דוד'ל. עטס מיינטס אז דוד איז א רשע? ער האט פארברענט מענטשן, ער האט געטוהן, דער טאטע איז געווען א גרעסערע רשע, עטס האטס אים נאר נישט געקענט, אונז קען מיר אים. יעצט קען מען זיין גאנצע היסטערי. ער האט נאך געזאגט א סטעיטמענט אז דאס איז צווישן א מענטש און צווישן א בהמה. איך וועל דיר זאגן איין זאך, דוד'ל איז א מענטש און א בהמה אינאיינעם, און א שייגעץ און א רשע און א גנב און א גזלן, און דער טאטע איז אויך געווען אזוי. און יעדעס מאל איך זאג עפעס קאלן זיי אלע אפ. ווייסט, זיי קאלן אפ? פון ווי קענסטו אים? דו ביסט גערעכט. יעדער ווייסט ווער ער איז געווען, איך גיי נישט אריין אין די אלע מעשות וואס איך האב אפן געקומען, ער האט זיך געזוכט דא כבוד, ער האט גענומען אפאר אונגערישע אידן, ער האט געמיינט ער וועט מאכן מיט זיי שבת, ער האט גענומען די ווער אימער זענען געפארן מיט אים וואוינען אויף סקווער, די זענען געווען מענטשן אויכעט סעקאנד קלעס, נישט פון היימישע אפשטאם און פון אלע, עניוועי איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, איז לאמיר זאגן די פרשה, ווער מישט זיך דא? רבנים מישן זיך, כ'וועל אויפלייגן די וואך בלי נדר וויל איך עטס זאלט הערן אלעס, די רבנים מיט אלעם, איך וויל איין זאך מאכן קלאר, מ'גייט פרעגן א רב צו מ'זאל האלטן אזא מאנגעלויד קינד צו נישט, וואס ווייסט דער רב, אים פעלט גארנישט, ער לעבט אין עסיק און אין האניג, און ווען ער האט א קראנק קינד, דער סקווערע רבי, דער אלטער ר' יעקב יוסף טווערסקי האט געזאגט נעם ארויס פון שטעטל, ס'טאר נישט בלייבן דא לינת לילה. אבער ליגט דאך אין דעם מיליאנען דאלער, ווייל גאווערמענט געט געלט, מיסטער האלמס. און יענעמס מעג מען יא! דו שייגעץ, זאלסטו פארן אין גיהנום, זאלסט צוריק קומען הונדערט מאל אין א גלגול ביז דו וועסט יעדן באצאלן דאס געלט וואס דו האסט אפגע'גנב'ט ביי יעדן ס'איז קיינמאל נישט באצאלט, ווען דו האסט געבארגט האסטו געוואוסט דו האסט נישט פון וועמען צו באצאלן, פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר, און דערפאר האבן זיי די מערסטע דראפאוטס, איך האב דאך געווען זייער נאנט מיט סקווער, דעמאלטס איז מיין טאטע געווען נישט מער געדאכט אין פרידוואלד. כ'האב געוויינט, ס'איז געקומען פאר ראש השנה, איך בין געגאנגען דארטן צו מיין טאטן און צו מיין מאמע. מיין ברודער האט געשריגן אויף מיר, דו גייסט נישט, איך נעם א גוי'טע. זאג איך אים, טאמער נעמסטו א גוי'טע, קענסטו מיך מער קיינמאל נישט נוצן פאר מיין טאטן, ווייל ס'קען זיין דער מלאך המוות וויל צו זיי קומען ראש השנה און איך מוז דארט זיין דאס וואטשן. טוט זיך בעהבט, איך האב עפעס א פראבלעם צו דאווענען מיט ר' שלום, דארט איז געווען א א איד ר' שלום א ליבאביטשער, אויף מיר געזאגט וואסערע א וואוילער איד דער איד איז, מיר נישט געווען קיין פראבלעם. אוי איך דארף צו דאווענען אין א גרויסע שול, איין ברודער דאווענט ביי האדערס טאדערס, איך וואלט ביי דעם ימח שמוניק נישט געדאווענט, איך האלט זיינע תפילות גייען נישט ארויף אין הימל. אזא פעיקער א בלאפער. ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם ווייל איך האב געוואלט ראטעווען קינדער, פארשטייסט? ער האט געהאט א פרוי א שיקסע א זונה, זי געגאנגען מיט די בייערס אין די גאס, מען האט זיי געזעהן, איך האב זיי צענדליגע מאל געזעהן פון ס'איז דארטן דא די יאוויטס סענטער ביז דארטן ווי ס'איז אויף עיט עוועניו, זי האט אויסגעזעהן ווי אן אשה זונה וחללה און געגאנגען לעבן די בייערס אזוי. פונעם מאן האט זי דאך נישט באקומען נאר משבת לשבת און מחודש לחודש, ער איז דאך א ראש ישיבה, ער האט געהאט א פראבלעם אז נאכן ארויסזען האט געהאט א האטליין, און ווייסט ווער ס'איז געווען אויף מיין האטליין? זיין ווייב די שיקסע האט קונה שביתה געווען דאס מערסטע אויף מיין האטליין, א אויסגעלאסענע גארנישט, א מזל האט נישט האט נישט געהאט קיין קינדער ווייל ווען זי האט קינדער וואלט איך געקלערט אפשר עפעס א באיער איז זי אנגעפלאנצט, זיי האבן שוין געהאט אמאל א פרשה מיט א באיער און ס'איז געווען א סעילס סעילס לעידי וואס זי האט פארקויפט קעמערעס, יא ס'איז געווען לעבעדיג, נאכדעם האבן זיי חתונה געהאט, אונז געדענקען די אלטע מעשות. יא, נישט וויכטיג. איז למעשה זאגט די פרוי אז די רבי האט איר דאס געזאגט אז די מאנגאלויד די קינדער זענען צווישן א מענטש און א בהמה איז איי דאנט טראסט אים, ער איז נישט קיין נארמאלע מענטש ביי מיר, און דאס איז וואס איך פרעג די גאנצע צייט ווי האט זיך א רב אין דעם צו מישן, אמאל איז די פרוי זי האט שוואכע נערוון נעמט מען א סייקייעטריסט א סייקאלעדזשיסט מען רעדט זיך דורך די מצב און די דאקטער זאגט איי דאנט טינק דעט שי איז עיבל טו הענדל א סיק טשיילד. אממ ניינטי פערסענט אוו די טיים מען געט זיי גענוג לאוו אין די גאנצע פעמילי אז מען קוקט נעבעך אן אז ס'איז א רחמנות און אז זיי ביטער און דערשלאגן און ניינטי פערסענט אוו די טיים דעי קאם אוט אז זיי זענען פיינע קינדער ס'דא פון דעברעצינער רב א גאנצע אריכות צו זיי זענען מחויב במצוות צו נישט שרייבט די דעברעצינער רב אפילו ווען מיר זאגן אז זענען נישט געהעריג מחויב במצוות, זאגט די דעברעצינער רב למעשה טאר מען זיי נישט אויפגעבן צו א גוי צו עסן טרייפות מיט אלעם, איז געווען זיי האבן געזאגט ס'דא א חתם סופר, דעברעצינער רב רעדט פון דעם חתם סופר, יעצט איך ווער נישט נתפעל פון דעם חתם סופר ווייל כ'האב שוין מסביר געווען די מעדיקל איז היינט אנדערש ווי אמאל, אין שלחן ערוך שטייט אז ווען ס'פאלט ארויף א מפולת אויף א מענטש איז מען בודק עד החוטם, איך וויל ענק זאגן טויזנט, נישט טויזנט, פינף טויזנט קעיסעס וואס איך אליינס בין געווען אינוואלווד ווערי קלאוסלי. כאטשיג איך בין נישט קיין הצלה. לאנג נאך עד החוטם, ס'האט שוין אויפגעהערט די הארץ צו ארבעטן, מען געט אים א באקס אריין אין הארץ און ער געט זיך א כאפ אויף. ר' יחזקאל ראטה האט איבערגעגעבן קידושין פאר זיין פרוי ווייל ער האט געטענה'ט אז ער איז געווען א טויטער. הלכה'דיג איז ער געווען טויט. איז למעשה דער הייליגער חתם סופר כבודו במקומו מונח, ער קען נישט די היינטיגע מעדיקעל זאכן, הי דאזענט נאו האו פאר מעדיקעל סייענס איז עדווענסד. גערעכט. און זאל מיר זאגן אז מיט די אלע מעדיקל סייענס און מיט די אלע מעדיקעישאנס און מיט אלעם שטיפט מען נישט די מענטש'ס לעבן יארן יארן יארן יארן. ס'געווען מענטשן געווארן בלינד ווייל וועגן די אויגן ס'וואקסט זיך אויף אזא הייטל. ס'קולענער רבי האט מורא געהאט עס צו אפערירן איז געווען בלינד צען יאר ביי די עלטער. היינט איז ס'א דזשאוק גייסט אריין היינט און צוויי טאג שפעטער ביסטו אינדרויסן מיט אפאר גרויסע ברוינע ברילן און פארטיג. סאו מ'קען נישט זאגן אז דער חתם סופר האט דעמאלטס געזאגט אז מ'איז נישט בארעכטיגט זיי צו געבן צו עסן טרייפות.

ער זאגט איך האב גערעדט מיט אנאטאמיסטס, מענטשן וואס זיי מאכן ענאטעמי, און זיי זאגן ס'איז נישט ריכטיג, און זיי ווייזן פונקטליך וויאזוי ס'זעהט אויס, און לויט וויאזוי מ'האט אים געוויזן וויאזוי ס'זעהט אויס, איז האלט ער אז פארשטייט ער די גאנצע סוגיא אסאך בעסער, בעסער ווי ווען ער האט אפגעלערנט די משנה. יעצט אז דו ווילסט וויסן די גאנצע אריכות וואס איך זאג, איך האב דיר עס געגעבן אויף איין נאטשעל, איז נעם א שאטנשטיין ש"ס. דארט אין יענע משנה וועסטו זעהן, ער ברענגט צו א גאנצע אריכות, ער ברענגט צו א חתם סופר, ס'איז נישט אז ס'האט זיך געטוישט די זמנים, נאר ס'איז געווען געוויסע זאכן וואס מ'האט נישט געקענט אזוי נאכגיין פונקטליך, און מ'האט אזוי פארשטאנען, ממילא האט מען געמאכט אזוי די הלכה, באט איטס דיפרענט, די האול טינג איז אינגאנצן אנדערש, כ'וויל נישט אריינגיין באריכות ווייל בחורים הערן עס אויכעט אויס, אבער די אינסייד וויאזוי ס'זעהט אויס, די יוטערוס, מיט וויאזוי ס'קומט אראפ די דם נידות, איז אינטיירלי דיפרענט ווי די משנה זאגט. יעצט ס'איז נישט קיין סתירה צו די משנה, נישט קיין שום סתירה צו די משנה, זיי האבן דעמאלטס אזוי געזען אז ס'איז פארשטאנען אז דאס איז די פשט דערפון, און היינט איז עס אנדערש, ס'איז נאטינג ראנג צו זאגן אז די וומב פון די פרוי האט זיך איבערגעדרייט, מסתם נישט. מסתם האבן זיי דעמאלטס נאכנישט געקענט וויסן אזוי פונקטליך וואס טוט זיך אינעווענדיג. איז די זעלבע איז מיט מעדיקל, מען איז בודק עד החוטם, איך ווייס וויפיל מענטשן ס'איז שוין געווען עד החוטם, מען האט געלייגט א פעדער און ס'האט שוין נישט געארבעט די נאז, איז געקומען א גוטע פאראמעדיק מיט א גוטן שאק, און בררררר! און ער האט אים אויפגעוועקט! הי וואוק אפ! און ס'איז דא וואס האבן געלעבט נאכדעם צען צוואנציג און דרייסיג יאר! און דאס מיינט נישט אז דאס איז עפעס א חסרון אין די חזל, דאס מיינט אז אונז זעהן אז עס איז נשתנה העתים, דארפן אונז גיין עקארדינגלי! אז מען דארף אריין געבן איינעם אין א משוגעים הויז ווייל ער דארף האבן ווי מען זאגט העלפ, קען מען נישט זאגן מען קען נישט געבן די חתם סופר זאגט מ'איז נישט בארעכטיגט זיי צו פיטערן טרייפות. נאו וועי! יו דו איט! און דא וועל איך ארויפלייגן די וואך ווי מענטשן דערציילן זייערע, ווי מען זאגט, נאט סאטש א העפי סטארי. זיי האבן געהאט קראנקע קינדער, איז געקומען דער רבי יעקב יוסף טווערסקי האט געזאגט אז זאלסט אים ארויסגעבן נישט אין מיין שטעטל, ווייל ער וויל האבן אז טשערנאבל האט נאר הייליגע קינדער, קיינער איז נישט קראנק. משוגענע חברה! אין יענעמס מעג מען יא האלטן? אזוי ווי מ'זאגט. גער זאגט מען איינער איז געגאנגען מיט א פרוי זאגט ער די ווייסט דאך סאיז דא תקנות מען טאר נישט גיין מיט א פרוי זאגט ער סאיז נישט מיינע די תקנות איז נאר מיט מיינס טאר מען נישט גיין מיט יענעמס מעג מען איז למעשה דאס איז זייער זייער וויכטיגע זאכן מען טאר קיין רב נישט פרעגן וואט דע העל דאז הי נאו אבאוט דע פרייס אוו בינס אין טשיינע וואס ווייסט ער קומט אריין געבן א ברכה צוואנציג דאלער און ווינטשן דער אייבישטער זאל העלפן. ס'איז נישט דא קיין אייבישטער. דוד טווערסקי, און ווען זיין טאטע האט געלעבט איז יעקב יוסף טווערסקי געווען דער אייבישטער. דער אייבישטער פלעגט קומען יעדן טאג צו זיי פרעגן אין ראקלענד קאונטי וויאזוי זאל זיין די וועטער, אין מאנרא וויאזוי זאל זיין די וועטער, אין דער ערד ליגערס וואס איז אמת, און געבן עדווייס פאר מענטשן. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. מ'דארף וואטשן אויף די קינדער, און מ'דארף זייער שטארק וואטשן, מ'דארף וואטשן וואס זיי נעמען אריין, וואס פאר א בוקס און וואס פאר א קוריקולום ס'איז דא, און מ'דארף אויך וואטשן וואס מ'געבט צומאל צו עסן. די הכשרים זענען היינט ממש א דזשאוק. ס'איז ממש א דזשאוק. די רבנים אליין זאגן שוין ס'איז שוין נישט קיינער. קומסט ארויס אוי מ'האט געכאפט דעם מיט טריפות, הו דע העל גיווס ע פלייאינג הוט, קענסט ווייטער פרעסן נאבאדי ריעלי איווען קעירס. האסט געזען וויאזוי לעצטענס וואשן די טעפ צו גיין כשר'ן צו גליען? קיינער קעירט נישט. עניוועי, דער אמת איז די רבנים זענען שולדיג. ס'קען קומען אזא אפגעפליקטער הונט. ווי דער נירבאטער רב און געבט א הכשר אויף זיבן מדינות אין דער וועלט אויף פלייש, ווי קען ער דאס טון? איך פלעג אלץ זאגן אז די שוחטים גייען מיט זונות, איך ווייס ווייל איך האב א פירסט הענד אינפארמעישאן פון א געגנט ווי מען איז געגאנגען מיט זונות, און ר' משה ניישלאס האט אן איידעם, דעם זווילער רבינ'ס א זון, ר' משה ניישלאס'נס איידעם האט אנגעשוואנגערט א שווארצן קינד, ער איז שוין היינט אלט פופצן זעכצן צו זיבעצן יאר, ס'איז געווען א דיעל אז ער האלט אויס די.

פגימות דקות? פגימות דקות? מ'רעדט דא פון א בועל ערוה! מ'רעדט דא פון א שיקסע אנגעשוואנגערט שיקסעס, און די שיקסעס האבן געוואלט, ווייל אזוי האבן זיי געוואוסט, זיי וועלן האבן אויף וועם זיך אנצולאנען פאר די רעסט אוו די לייף, אדער על כל פנים ביז דאס קינד וועט זיין דארט אַכצן יאר. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, און קיינער זאגט גארנישט. מ'דארף וואטשן וואס מ'געבט פאר די קינדער צו עסן, און וואסערע לימודים מ'לערנט מיט זיי. נישט נחום ראזענבערג'ס האטליין, נחום ראזענבערג'ס האטליין האט ענק נישט קאליע געמאכט. ס'האט נאר צוגעהאלפן ברוך השם. נאר משוגע נאך געלט, וואס זאל פארבלענדן דעם אויג. עיבי בעיבי שטיינ'ס טאטע האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א דרייפערטל שעה א דרשה קעגן נחום ראזענבערג אז איך ברענג אונטער די גאנצע יוגנט. פארשטייסט? נא איז געקומען דער זוהן זיך אפגעשניטן דעם פיפיק און וויל ווערן א מיידל. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס אזא פנים טראגט גאנץ סאטמאר מיט זייער פאלשקייט. איז למעשה דארף מען זייער וואטשן. נאכדעם דארף מען וואטשן אויף די קינדער. רבותי די חדרים זענען שוין נישט סעיף היינט אויך נישט כאטשיג מ'האט אריינגעלייגט אסאך כוחות ס'איז סעיפער ווי ס'איז געווען אבער ס'איז נאכנישט סעיף. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך א פרשה וואס א מלמד האט געשלאגן די קינדער זייער שטארק און די פאליס האט געזאגט מ'האט נישט געטראפן גענוג עווידענס. מ'זאגט אז דאס האט עפעס צו טון מיט גער. דו זעסט וואס גייט פאר אין גער. אין גער גייט פאר אזוי, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, די תורה האט א כח צו באהערשן און צו באקעמפן דעם יצר הרע, ער האט אבער נישט קיין כח זיך צו שלאגן מיטן יצר הרע און אים צו געווינען, נאו וועי אין לייף, ער קען נישט, דער יצר הרע איז א מלאך, איז געווען אזוי, דער גערער רבי, כ'האב עס שוין געזאגט אויף מיין האטליין פאריגע וואך.

כ'האב געבויט א מקווה אין פלארידע, קהל חסידים, איז געווען א גערער, ער איז געווען א גרוש פון די גערער, פון איינע פון די דריי, איך ווייס נישט וועלכן פון די די גערער רבי'ס, פרעג איך וואס איז געשען מיט אזא רייכטום, ביסט ארויס געגאנגען פון אזא רייכע שטוב, זאגט ער, דאס איז א קראנקע פרוי, דארטן איז רוב קינדער זענען קראנק, און די זעלבע האט מיר געזאגט איינער, איך טאר נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער קען גיין אין דזשעיל פאר דעם, ער האט אזא זאך וואס מען באקוקט די דורות ישרים. נישט קיין קעריער, האט ער מיר געזאגט, דעם לאזט נישט די גערער רבי אז מען זאל גיין דארטן, אז ס'איז דא וואס זיי קומען שטילערהייט מען זאל נישט וויסן, און ער האט געזאגט זאלסט וויסן זענען אלע קעריערס, איט מעיקס סענס וואט יו אר סעיאינג, זאל זיין איינגערעדט א בול שיט סטארי אז דער חידושי הרי"ם איז געפארן צו זיין רעבין יעדעס מאל ער איז צוריקגעקומען האט ער פארלוירן א קינד און ער האט געזאגט ס'האט זיך געלוינט, געווען אזא קדושה ביים רעבין, און ווען ס'איז געווען דאס לעצטע קינד, ווען ער האט פארלוירן לעצטע קינד, ער האט זיך אזוי געפרייט, ס'איז געווען א גאנצע שמחה וואס וואסן, האט די רעבעצן געפרעגט, זאג דו ביסט משוגע? דו וואס דו האסט באגראבן היינט א הינט, דו האסט דאך באגראבן א קינד, דו האסט שוין באגראבן דאס צענטע. דיד דעי נאו אבאוט דיז טינגס? דזשענעטיק דיזיזעס מיט אלע זאכן, מ'האט נישט געקענט גארנישט טון. האט ער זיך איינגערעדט אז ער פארט צום רעבין און ער פילט א גרויסע קדושה, איז במילא באצאלט מען אים א פרייז, כ'האב נישט געוואוסט אז פאר פילן א קדושה צאלט מען א פרייז, אז מען פארלירט א קינד, קומט אויס אז דער כהן גדול וואס איז אריין אין לפני ולפנים האט געדארפט יעדעס יאר פארלירן א קינד, און אונז געפין מיר נישט דאס, ס'איז אלעס בול שיט. דאס וויל איך ענק אויסלערנען. אין גער איז דא זייער אסאך אין די משפחה, אין די אלטער משפחה איז דא זייער אסאך פון די וואס זענען קעריערס, און במילא זענען זיי נעבעך קראנק און צודרייט און משוגע, זיי האבן זיך זייערע פראבלעמס, און רעדט מען אונז איין, ער איז געפארן צו זיין רעבין דער חידושי הרי"ם, ער איז געפארן צו זיין רעבין און ער דארטן האט ער אזא קדושה געווען און ער האט געזאגט ס'האט זיך אים געלוינט, הוילע בולשיט נעראנס.

אגאר הויעכע זאכן היינט, זיי קוקן זיך ארום וואס גייט פאר, אז מען איז מיסינג א סקרו, צו ווייל ער איז שוין אלט סעווענטי פייוו פלאס, צו ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט דעם סקרו און מען האט עס נאר נישט באמערקט, דעטס דעיר פראבלעם, לעט דעם פיגער איט אוט. יעצט כ'האב א גרויסע הנאה אז ר' שאול האט זיך געמאכט אן עקסטערע מלוכה, נאר לאמיר האפן אז עס וועט זיין נארמאל ווייל ער איז דאך אויכעט אין די פעמילי. עניוועי, איז לאמיר יעצט גיין צושטאט ווייטער. סאו וואס געשעהט איז אז ס'איז דא א תלמוד תורה, זאגן ס'האט עפעס צו טוהן מיט גער, און גער האט געמאכט פאליס זאלן זאגן נאך חקירות פון פיר יאר וואס ער שלאגט און הרג'עט קינדער, אה מיר זיי האבן נישט געטראפן גענוג עווידענס. נו ווייל ער האט נישט געטראפן גענוג עווידענס. איר זאלט וויסן רבותי, זאלט זיך נישט פארלאזן אז דער חדר איז פעיר, זאלט זיך נישט פארלאזן אז דער מלמד איז נישט קיין פעגעט, יעצט איז ארויסגעקומען פון איינע פון די סאטמארע מוסדות, מען זאל וויסן אז מען טאר נישט שיקן די קינדער מיט די טייט פענטס. כ'דענק איך האב גערעדט מיט צען יאר צוריק וועגן די טייט פענטס, ווייל מלמדים האבן מיר געזאגט טאמער אז דאס קינדעלע קומט מיט זיפערי דודא, כ'דענק נישט וואס ס'הייסט אפילו, כ'האב אמאל געהאט קליינע קינדער אין שטוב און זיי פלעגן נוצן אזא זיפערי דודא, דאס מאכט אז די פיאות זאלן זיין אזוי ווי קפיצים, אזוי ווי ספרינגס, סאו ביוטיפול, איין האר שטארט נישט ארויס, ס'איז אזוי ווי ספרינגס, ס'שמעקט גוט אויכעט ווייל ס'געט אריין א ריח טוב. די מלמדים ווערן אראוזד פון דעם, דעי גאו וויילד און משוגע ווען ס'קומט זיך אן זייער אלטע פארקאקטע לעידי וואס זי קומט אן מיט א ווייס איך זאג אייביג א פרוי וואס זי טוט זיך אן א שייטל פאר די גאס זאגט דער רמב"ם הייסט א זונה דעם שייטל טו אן פאר דיין מאן אין שטוב עניוועי און זיי גייען מיט טייט פענטס און פארשטייט זיך די אינגל סטרעטשט זיך און דער פופיק וואקסט אים און זיי זעען ווי ער האט א קישוי אבר ס'גייט א מחיה און איטס נאט העלטי פאר אים, גארנישט העלטי פאר אים, וואס גייט א בחור מיט א חאלאט א גאנצן טאג? מען זאל נישט זען ווען ס'שטעלט זיך אים אויף דער פיפיק, ער שעמט זיך דערמיט, ער וויל עס נישט, דאס איז נעיטשער, מען דארף נאר נישט טראכטן פון מיעסע זאכן, דעטס אלל. האט מיך יעצט אנגעקאלט איינער אפאר וואכן צוריק, זאגט ער, ווייסט איך האב אויפגעהערט דריי יאר וואס איך גיי נישט אין מקווה וועגן אייך, אפילו ערב יום כיפור, איך גיי נישט אין קיין מקווה, איך. טרעט נישט אריין, איז ער זאגט ער מיר, איר ווייסט ווי גרינג ס'איז צו זיין אפגערופן? איר האט נישט קיין השגה. ווייל א גאנצן טאג פלעג איך זען איינער האט זיך נאכגעשלעפט מיט א הענגעדיגן פיפיק מיט אן אנטענע אויסגעשטרעקט, וחרבו שלופה בידו, איך זע נישט היינט די אלע זאכן. ווער האט איינגערעדט דעם עולם אז מ'מוז, ס'דא אסאך זאכן וואס די רבים האבן זיך איינגערעדט, מ'מוז אוועקפארן א גאנצן זומער אין קאנטרי, ער זיצט און טרענט ארום אין די שטאט, זי טרענט ארום אין אפסטעיט, און מ'מוז עס טון ווייל רבינו יואל האט דאס איינגעפירט. רבינו יואל האט גארנישט איינגעפירט, יצר הרע האט עס איינגעפירט, און נאכדעם האט מען אזוי, מען מוז גיין אין מקווה יעדן טאג, איך האב געזאגט א דרשה יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז געווען איבער צוויי הונדערט מחנכים, כ'האב געזאגט איך קען הלכות מקוואות אינסייד אאוט, כ'קען נישט עפעס אנדערש, אבער דאס איז וואס איך קען, איך וויל אייך זאגן כ'האב דורכגעטון אלע אחרונים כמעט, און פון די ראשונים, דעם העלמעצערס ספרים, די צוואנציג ספרים אויף מקוואות, קען איך דיר זאגן יעדע זאך וואס ס'שטייט אין וועלכן חיבור.

זארג דיך נישט, אונז ארבעטן מורא'דיג, ווייל אונז וויל מיר דעם גערער רבי'ן אראפברענגען, בתכלית אראפגעברענגעכץ, ווייל ער האט א זון, וואס דער זון האט מטמא געווען יארן צוריק בחורים, און האט זיי אנגעזאגט תקיעת כף אז זיי טארן קיינעם נישט פארציילן, באט יו נאו, ווען מען ווערט קראנק און די נערוון שפילן, דערציילט מען. ער האט אלעס פארציילט, זאגט ער, אלע מיעסע זאכן וואס ער פלעגט מיט אים אפטוהן דארטן אין עפעס א ער האט א שליסל פון א חדר, פון א צימער, און ער האט אפגעטוהן כל דבר אסור מיט משכב זכור, מיט אלע אנדערע זאכן.

קיינער זאגט אים גארנישט, זאגט ער אין עריות, מוז איך אדער צוקומען צום רב, זאג איך, איך האב געהאט דרייצן מענטשן וואס האבן געוואלט זאגן עדות פארן רב, אלל עידזשעס, אז זיי זענען געווען קלענער און העכער און עלטער און נאך עלטער, יעקב פירער האט זיי מטמא געווען, ער האט א ברודער וואס איז אין א גריף וואס דאס האט מטמא געווען. דער רב קען אים גארנישט טון, ווייל ווען ס'טוט אים וויי דער מאגן מוז ער אנקומען צו יענקל פירערס ברודער. זאגט ער ניין ניין דו קענסט נישט דעם רב, דו קענסט נישט אלעס וואס ס'קומט צו נעמט ער קער. זאג איך יא ס'קומט צו נעמט ער קער, מ'געט אבער אכטונג ס'זאל נישט צוקומען. איך האב געהאט מנשה רייזמאן האט צוגעהאלפן, איך האב געגעבן די נעמען און מ'האט געוואלט אריינגיין צום רב איז געקומען אן אלטער אפגעשמיסענער הונט, אפגעשמיסענער הונט, ער האט אליינס א זון וואס ער הייסט הערשל וואס האט מטמא געווען האלב בעלז, ער הייסט רוטנער. עטס קענטס אזא דיין א מורה הוראה רוטנער? ער זאגט ער האט מיט תשמיש געמאכט מיטן בעלזער רב כ'זאג איך משמש געווען? כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ער האט געטון מיטן ר' אהרעלע, כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון, די בעלזער רב רויט זיך זיך געמאכט תשמיש מיטן הייליגן בעלזער רב, הער הער אויף די בולשיט, ביים הייליגן בעלזער רב האט זיך אפגעטון די זעלבע גארבידזש ווי ביי יעדן איינעם, נערגעץ נישט געווען בעסער, איך האב פון דעם נאראלער רב האט מיר געזאגט, נחום דו זאלסט וויסן, הייב נישט אן מיט די מלמדים, ווייל זיי זענען א מאפיא, זאגט ער מיר, ס'איז נישט געווען א מלמד וואס ער איז געווען אפגעהיטן, און ער איז געווען דער מנהל אין קרוינהייטס אין בעלז. זייער אויפגערעגט, האב איך אים געפרעגט, זאג מיר נאר ארויס, קוק מיר אין פנים, טעל מי די טרוט, האסטו אויך געטאטשט? זאגט ער, דאס וועל איך דיר נישט ענטפערן, איטס טו אוו א פערסענעל קוועסטשען. וואס מיינט דאס? קיין ליגנער איז ער נישט. עס מיינט אז יעדער האט ארום געפעצלט, און מען שלאגט זיך, מען זעצט איין מלמדים, מען טוט א גוטן דזשאב, באט עט די ענד אוו די דעי, איז דא נאך אזויפיל קעיסעס וואס די גאווערמענט פארשווייגט, וואס ס'איז דא די, ווי זאגסטו נאר דארטן, ליצמאן מיט מיטן גערער רעבן, ס'איז אלץ שקצים. איך האב אייביג געזאגט דער גערער רבי איז א שייגעץ ווייל ער לאזט עס צו, האט א תקנה אז מען טאר נישט אריינגיין אין יענעמס בחור'ס רום, נו איך האב געהאלטן פאר צוויי יאר בין איך געווען אין ארץ ישראל געקומען צו מיר עפעס א גערער בחור האט זיך צוגעטשעפעט צו מיר ער איז געווען אזא סרוס ונרבה אז ס'האט געהאנגען פון אים שטיקער האט מען וואס מען האט מיט אים געטון פרעג איך ס'איז דאך דא א תקנה פון בית ישראל מען טאר נישט גיין אין יענעמס צימער זאגט ער אונז גייען מיר דען אין דעם צימער מען פארט אויף צפת מען פארט אויף צפת און מען דינגט א פיר פינעף בחורים דינגען א דירה און מען סקרוט ארום א גאנצן וויקענד, פרייטאג צונאכטס שטופט מען אריין, שבת בייטאג, וויאזוי שטייט דארט אין פון ר"י הקדוש, יחבק לבעלה ויסודא דילה, מען כאפט אן דעם פיפיק און דער מאן שטופט אריין אין די פרוי אדער אין אן אנדער בחור, אלץ געהאלטן ס'זענען שטותים, פארוואס? ווייל דו קענסט דיך נישט שלאגן מיטן בעל דבר, ער איז שטערקער פון דיר, וואס דו קענסט טון איז ממתיק זיין, ממתיק זיין, אפילו אין שולחן ערוך וואס ס'רעדט זיך פון הלכות צניעות איז עס באמערקן אז דער רמב"ם אין אבן העזר, איז ער מתיר אסאך זאכן, ער איז מתיר אזאלעכע זאכן, ער איז מתיר צו וואוינען אין די מחילה, און ער איז מתיר אפילו ווען ס'קומט ארויס זרע, ער איז מתיר זייער אסאך זאכן, אין שלחן ערוך אורח חיים שטייען נישט די אלע זאכן, פארוואס? ווייל שלחן ערוך אורח חיים איז געמאכט געווארן פאר מענטשן וואס זיי פלאגן זיך אויף אידישקייט, אבן העזר דאס איז שוין אן אנדערע זאך. ס'דא מענטשן צורה לייט זאגט דער רמב"ם דו האסט נישט קיין ברירה וואוין אין די מחילה ס'עט ארויסקומען זרע, בדרך עראי מעג מען זיכער, יעצט נישט וואס איך געב די אלע היתרים נאר כ'וויל מסביר זיין פארן עולם קענסט דיך נישט שלאגן מיט בעל דבר דו מוזט טרייען צו לעבן ווי מ'זאגט אין די שורה נישט ארויסצוגיין פון די שורה און דאס איז וואס גער איז אייביג געווען. און הייליג שמייליג בול שיט, ס'איז מער זנות דארטן ווי ערגעץ אנדערש, זיי האבן עס געמוזט מאכן מיט א חכמה, זיי מוזן פארן אויף צפת דינגען א דירה, און איך פרעג יענעם אז זיי זיצן פינף אין איין דירה, איך מיין זיי שעמען זיך נישט איינער פארן אנדערן, זאגט ער הער אויס, וואט וואן דאז דעי אלל דו, יעדער האט מורא צו רעדן, בית ישראל האט געכאפט אמאל א בחור האט אים אריינגערופן ער האט געהערט ער איז געגאנגען עסן צו א אינגערמאן, האט אים געגעבן מילך צו טרינקען, ער האט געוויסט ער האט געגעסן פליישיגס, ער האט געוואלט מאכן א ברכה ער האט געמאכט האט ער אים אויסגעפראסקעט.

סוכות איז געווען זעקס לוויות פון אווערדאוז. די רבנים האלטן שוין נישט אן דעם אז מ'טאר עס נישט לייגן צווישן עולם, מ'מעג זיי יא לייגן ווייל זיי טענה'ן דאס נישט קיין מאבד עצמו לדעת ער האט זיך אווערדאוזט ענד הי דזשאסט דידנט מעיק איט. פאריגע וואך איז געווען דרײַ אין מאנסי און מער טאר איך נישט זאגן ווייל מ'קען דאך פון דעם האבן גרויסע צרות. יעצט ס'דא עמודים טוט זיי מאכן זיי טון די צרה איז. פארוואס דער אייבישטער לייזט אונז נישט אויס, אונז זעמער דאך אזוי גוט, אונז עסן מיר דאך פסח מצות מיט אלע גוטע זאכן, נאר וואס וויל דען דער אייבישטער פון אונז, וואט איז הי וועיטינג פאר? תירוץ איז, אין דייטשלאנד פלעגט מען זאגן יעדער ווארום האט א דארום, און מען פרעגט ווארום, פארוואס? דארום ווייל ס'איז דא א טעם, יעדער איד וואס ער טוט היינט פאר אידישקייט אפילו ס'איז צבי גלאק, אלל דיס בולשיט ארטיסטס, זיי טוען און מאכן זיכער אז יענער קען נישט טון, איך האב געשיקט איינעם, ער וואוינט אין מאנסי און ער וויל טון, איך האב אים געשיקט ער זאל גיין דא און דארט דארט און דא, איז ער צוריק געקומען און זיי האבן שוין צוגעשפארט די טיר פאר יעדן, ס'איז דא ווער ס'טוט. קען צבי גלאק נעמען קער? חסד של אמת האט באגראבן פון ראש השנה ביז יעצט א קיימא לן פון פערציג אווערדראגס, און ס'איז דא וואס האבן עס געמאכט, ענד ריהעביליטעיטן? ס'איז דא דער איך האב געזאגט מיר לאקסן. ער געט שוין אבאכט און ער ער ער טוט גארנישט. בול שיט. ווען ער וואלט אמת'דיג אבאכט געגעבן וואלט ער געדארפט האבן מינומום פופציג מענטשן, א סטעף. און נאכדעם גייט עס אריין אין גרויסע געלטער און נאכדעם טוט שוין קיינער גארנישט יעדער וויל ווערן דער עקזעקוטיוו דירעקטאר. ס'דא א געזעץ אז מ'קען נישט טריעטן א מענטש עגענסט היז וויל. יעצט אז מ'נעמט א מענטש און מ'געט געלט מ'זאל אים ריהעביליטעיטן, איך האב איינעם אין מאנסי א באקאנטן וואס ער געט אסאך צדקה, ער האט געגעבן יעצט טוירטי פאר טאוזענט דאלערס קעש צו ריהעביליטעיטן א זעכצן יעריג מיידל זי לערנט אין א פיינע סקול און שי העפענס טו בי א נייס גירל, שי דזשאסט גאט הוקד אן פון פרענדס, באט פאר אלדי פארקאק טע יארן, איך זאג אייביג אז מען הייבט אן דארטן יום השישי שישי שישי, ביפאר יו סטארט דעט נאנסענס, מעיק שור וואן טינג, יו טיטש יור טשילדרען אבאוט דראגס, און יו טיטש דעם האו דעינדזשערעס איט איז, אוי מען דארף רעדן פון חס וחקל און פון גרויסע זאכן, בולשיט! טאלק טו די גערל נארמאל, זי האט נישט געוויסט, א פרענד האט איר געגעבן א דזשוינט, שי איז סאו הוקד אן, מען גייט איר יעצט, איינער האט אויסגעלייגט טוירטי, פאר טויזענט דאלער, א איד א גרויסע בעל צדקה, יעצט דער אמת איז מען ברויך נישט דעם איד'ס צדקה, סאיז דא גאווערמענט פראגרעמס, נאובאדי איז ווארקינג עם אוט, די שווארצע אין אלעבאמע זיי נעמען די אלע פראגרעמס און זיי געניסן דערפון, באט ביי אונז טאר נישט געניסן נאר די טייטלבוים פעמילי, וויל ענק זאגן מענטשען קאמפלעמענטן מיך אז די סעקשועל אביוז איז געווארן איטס ניינטי פערסענט אווער וויט, קיינער האט אין א מקווה נישט געשטאנען מיט א קינד, צו אפילו מיט א בחור און אים אנגעכאפט ווייל ער ווייסט נישט וואס דער בחור גייט מיט אים טון, ער קען אים איינזעצן, ער קען אים אויסהאקן די ציין, ער קען אים דערטרענקען אין די מקווה, ווייל איך האב זיי גוט אויסגעלערנט, איי טאוט דעם ווערי גוד, דזשאסט ביקאוז יו סמאל און טייני און אינעסענט דאזענט מין דעט סאמבאדי קען דו וואטעווער דעי וואנט וויט יו, איז למעשה די דראג סיטועישאן איז היינט אזוי שטארק, ס'איז טויזענט מאל שטערקער ווי ס'איז געווען אין די צייטן ווען מ'האט געטאטשט קינדער. זיי זאגן אלע מען מוז טון, זאג איך הערטס איך בין א איינציג א סינגל מען איי קענט דו עווריטינג און איך האב נאך גענוג פראבלעמס מיט עדיוקעישן, איך בין יעצט אין ארץ ישראל א האלב יאר, איך בין אהיים געקומען פשוט אויף חנוכה און איך פאר צוריק זאת חנוכה בין איך מיט אן אל על פלייט צוריק, אה אל על מען טאר נישט כ'האב פארגעסן די בולשיט סאטמארע בולשיט, איך פאר מיט אל על ווייל דו קענסט אנקאלן היינט און דו האסט א טיקעט אויף היינט ביינאכט, כ'קען דיך ממש אויסרעכענען פאר.

פייפס נארמאל עס איז צוואנציג פיס דארט איז דא פערציג פיס פינף און צוואנציג פיס דרייסיג פיס כ'דענק אפילו נישט און צווייטענס כ'האב געמאכט א שוקת א שוקת הייסט מיט צעמענט געמאכט אזא באקס און נאכדעם די וואסער גייט ביז אהער און פון דא גייט ווייטער עס איז אויך זייער גוט ווייל טאמער ס'ווערט פארשטאפט אדער וואס איז זייער גוט ס'איז מוראדיג נאך א טאג וואס די רב האט אפגעקוקט מיין מקוה רופט מיך צו שטיל צו כ'קען דיר פארטרויען א סוד.
פון קוויער אויס? יא, פארוואס נישט? איך האב צוויי מקווה'ס, איך האב ביי ביידע געגעבן א היתר צו נוצן געקלעבטע פייפס, ס'האט מיר אייביג לייד געטון, נאר כ'האב נישט געוויסט א וועג ארויס, וואלט אייך געגעבן באצאלט גייטס אראפ דארט און דארט און מ'וועט טוישן ביידע פייפס, זאג איך דארף נישט באצאלן, דארף מען באצאלן וואס קאסט א פייפ דרײַ דאלער? מ'מוז אויסלערנען דעם עולם, דער עולם איז נישט באהאווענט אויף וואס גייט פאר, איז. למעשה, איך זאג דרשות אין ארץ ישראל די גאנצע צייט, איך פאר ארום פון איין עק לאנד ביזן צווייטן, און נאכדעם זעט מען דאס אין די צייטונג נעקסטע וואך, ש ב שרייבט מען יא מ'האט געכאפט דא, מ'האט געכאפט דארט, מ'האט געכאפט דא, מ'האט געכאפט דארט, אבער ס'נאך אלץ דא מענטשן וואס האבן פראטעקשן, זענען אווער אבאוו די לאו. זאגט מיר איינער אז דער און דער א בעלזער האט מאנס געווען יעצט נאך אפאר בחורים אין לאנדן, זאג איך אים ער זאל מאנס זיין, וויפל בחורים ער קען כ'האב אים איין זאך געבעטן ער זאל ארויף פארן צום בעלזער רב און ווען ער גייט אין מקווה אויב ער גייט אין מקווה ווייס נישט צו ער קען גיין אפילו יעדן טאג אין מקווה זאל ער נעמען זיין פיקפיק ער זאל עס גוט אריין שטעקן אין רב'ס מחילה ער זאל וויסן וואס דאס איז וואס דאס הייסט איך האלט אז דער רב איז אויך געווען מאלעסטעד איז געווען א יתומ'ל האט זיך געשפילט אין די פראנט אין לילענבלום גאס נישט געווען ווער ס'זאל נעמען קער פון אים ביז פאפא רב איז אמאל געקומען ער האט דאס צוגעקוקט האט ער אנגעהויבן צו וויינען אוי וויי

איך האלט אז ער איז געווען מאלעסטעד, איך האלט וועגן דעם האט די בעלזער רב מורא צו עפענען דאס מויל, און אויב איז עס א סוד, איך האלט אז די גערער איז אויך געווען מאלעסטעד, פון א קארער משפחה, מסתם ס'איז געווען דארטן אסאך מענטל חברה, אך דער יענער דער ווערדיגער וואס איז געווען אמאל אן איידעם אין איינע פון די ביי די רעבעס פון די די גערער האט מיר פארציילט, דארט איז פארגעגאנגען די משפחה די ארגסטע זאכן, ווייל ס'איז געווען מענטל מענטל קעיסעס. מיין ביזנעס, איך גיי נישט ארויסלאזן א שם אויף א משפחה, אבער ס'איז גוט. למעשה איז דער בעלזער טרויט זיך נישט צו רעדן, דער טרויט זיך נישט צו רעדן, יענער טרויט זיך נישט צו רעדן, קיינער טרויט זיך נישט צו רעדן, מ'איז געבליבן ממש אליינס, מ'זענען געבליבן זיך צו שלאגן אליינס. באמת וואלט געקענט אפשטעלן די מגיפה למחצה לשליש ולרביע און אפילו מער, אבער ס'קומט יעצט א חנוכה, וואס דארף מען אונז ארויסנעמען פון דעם חנוכה, דאס איז דער אור פון וואס ס'גייט זיין נאכדעם ווען משיח העט קומען. למד וואו נרות דער אייבישטער האט באשאפן און ער האט עס באהאלטן דעם אור דעם זעמיר אונז יעצט ממשיך צוביסלעך איז דארף מען זעהן מען דארף וויסן רבותי ס'איז נישט דא א שטוב וואס איז נישט דא א טויטער אדער צוויי פון אווערדראגס נישט דא און ווען ס'קומט א יום טוב איז דא נאך מער איך זאג ענק ס'איז געווען זעקס לוויות ס'איז געווען נאך סוכות איך ווייס דאס אלץ קראנטע אינפארמעישן מיר געט נישט קיינער איבער אינפארמעישן נאר קראנטע מענטשן פאריגע וואך איז געווען אין מאנסי דרײַ לוויות. פון מאנסי אליינס, מען רעדט נישט דא דא און דארטן, די אלע קומען נישט צו צו מיר, ווייל זיי ווילן דאך מער נישט פארציילן זייערע צרות, אבער אין מאנסי הערט מען, רבותי אונז מוז מיר אפשטעלן די מגיפה, אונז מוז מיר גיין צו די פאליטישאנס און מען מוז זאגן אונז ברויך מיר האבן פאנדס, נישט אז ס'זאל זיין איין מענטש וואס ער זאל פירן אלע פאנדס און אויף דעם חשבון זאל ער מאכן מיליאנען און קינדער שטארבן ווי די פליגן, אונז וויל מיר אליינס האנדלען מיט די גאווערמענט, אונז וויל מיר באקומען וויפיל ס'איז דא די. אלע מינע פראגרעמס, נישט אהרן שייגעץ די תשעה באב אהרן טייטלבוים זאל עס גנב'נען, ביז יעצט איז געשטארבן איינער יצחק לייב וויינגארטן האט זיך געשלאגן פאר די אמת'ע שיטה ווייל טאמער וועט אהרן ווערן רבי דעמאלטס וועט די די די אידישקייט אונטערגיין, איך זעה עה אידישקייט איז נישט אונטערגעגאנגען, ווער איז אונטערגעגאנגען? יצחק לייב וויינגארטן. און איר זאלט וויסן נאך א זאך, מיר האט געזאגט א גרויסער דאקטער, ווען איינער כאפט א שאס אין קאפ, רופט זיך עס אן אויף דער עלטער און מען ווערט ממש סיענייל. דאס זעלבע געשען מיט נחמן בראך, מען האט אים געווארפן א שטיין אין קאפ, מען מיינט אה, עס איז שוין, ער רעדט ווייטער. נחמן האט געהאט א סטראוק, נחמן זעט אויס ווי איינער האט אים געשלאגן, טאקע גרויס הכנסת אורחים מיט די אלע זאכן, אבער הי איז פינישד. און דאס זעלבע איז געווען מיט יצחק לייב וויינגארטן. און עטס מיינטס ווייל ער איז צוריק געקומען אין געזעלשאפט איז שוין אלעס גוט? אין די תורה שטייט אז ער איז אויפגעשטאנען יום או יומיים, דעמאלטס איז כי כספו. וואס אויך נאר ווען ס'איז אן עבד עברי, נישט יעדן מענטש מעג מען אוועקלייגן, איז למעשה דאס איז וואס דא געשעט די גאנצע צייט, די גרויסע רעבעס האבן א גרויסן פול און יעדער פארלאזט זיך אז זיי טוען, צבי גלאק טוט גארנישט בעיסיקלי, ער האט זיך געמאכט א ריזיגע ביזנעס און דארטן ליגט מיליאנען, כ'האב דאך געזען זיינע אינקאם טעקס ריטורנס פון די מוסד, און ווער געניסט פון דעם, ער האט פינף קעיסעס אזוי און זעקס קעיסעס אזוי, איך וועל דיר ברענגען פון פאר ראש השנה ביז יעצט איז דא אווער דראגס וואס זענען געשטארבן זיי פושן שוין דעיזיס איך וועל ברענגען נאר פון מאנסי און פון ברוקלין אליינס בערך צוואנציג טויטע סא האו דו יו לייק דעט און איך האב נישט אלע מיר פארטרויט מען דאך נישט ווייל מ'ווייסט איך האב א האטליין און אזוי צוביסלעך הייבן אן ארויסצוקומען די אלע מענטשן רבותי אונז מוז מען זיך נעמען די הענט אריין ווייל קיינער פאר אונז נישט טוהן גארנישט האלט שוין דארטן מען לערנט מיט די קינדער טרייפענע זאכן און מ'טוט זיי געבן טרייפעס אויך. געשעפט. איך געדענק אמאל דער מאטלאנער רב האט געפירט די כשר'ע, די גאווערמענט האט פארגעגעבן פלייש פאר זומער פאר קעמפס, האט מיר דערציילט א יונגערמאן וואס ער איז געווען זיין משגיח, ער זאגט נחום ס'איז חזיר טרייף, ס'איז געגאנגען אזוי, מען האט געגעבן א קאוד נאמבער סעווען טרי טרי וואן, דאס איז געווען גלאט כשר, די קאוד האט אבער אנגעהאלטן נאר צוויי דריי טאג, ווייל נעקסטן טאג האט מען געמאכט א נייע שיפמענט, און דאס פלעגט אנהאלטן א גאנצן זומער, משוגעת געווארן. כ'דארף האבן דעם גאווערמענט'ס דאלער? אז דו דארפסט עס טאקע האבן שטעל אריין א משגיח, ס'לוינט זיך. נאובאדי ריעלי קעירס ווייל ווען מ'כאפט דיך שוין, איך געדענק אמאל ווען מ'האט געכאפט א בעל המכשיר מיט טרייפע פלייש איז ער געווארן אינגאנצן צערודערט און צעפידלט, היינט דעי קאדנט גיוו א פלייאינג הוט. דארף זעהן מ'זאל אריינגיין אין די מלחמה קעגן דראגס, בעטן אונזערע פאליטישאנס, אונז וויל מיר האבן דאס געלט, אונז וויל מיר האבן פאנדס, א מיידל, א איד האט איר געגעבן טוירטי פאר טאוזענט דאלער, איז דאך א איד א צדיק.

צוריקגעפאלן. פרעגט מיך דער טאטע, כ'האב דאך שוין נישט נאך אַכציק טויזנט דאלער אויסצופישן, אפילו ווען כ'האב שוין מיין הארץ, איך וויל עס אים געבן? כ'האב נישט! פארקויפט א האלבע הויז אין בארא פארק פאר דעם? כ'האב שוין נישט! דאס אלעס איז גאווערמענט פאנדינג, סאו מ'דארף עס אויפפיקן, אונז זאלן נישט זיין ביזי מיט בולשיט ארץ ישראל, מיידלעך גייען אין צבא, זיי ווילן גיין אין צבא, זאלן זיי גיין. די מיידל וואס זי גייט אין צבא, איך האב גערעדט מיט זייער אסאך פון זיי, וואס מיינסטו וואס טוט זי א גאנצע נאכט? זי טרענט ארום מיטן נעיבאר, זי פירט אפ א חסידישן בחור, איך בין דארטן, איך ווייס פונקטליך די מצב. איך בין דארט, איך פאר און איך קום, אבער איי ספענד א לאט אוו טיים לעיטלי דער, כ'האב זיך געמוזט אויסלערנען וואס ס'גייט פאר, ס'געווען האדהאזער רב, נישט דער פון זיין שווער, האט מיר דערציילט הרב דוד לייב שווארץ זכרונו לברכה, אז איינער איז אים קומען זאגן אז ער האט גענומען אן איידעם און ליידער האט ליב דעם ביטערן טרינק, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, זאגט ער ברענג הער דעם איידעם און ברענג הער דעם טרינק, איז האדהאזער רב האט געמאכט א שהכל און געטרינקען אביסל פון דעם ברוינפן. ס'געווען ארעמע שטעט איז נישט געווען די אלע זאכן. זאגט ער פע, פון דעם עקלט ער זיך נישט? דאס איז דאך אזוי ביטער! זאל ער טרינקען וויפיל ס'גייט אין אים אריין! דער איז דאך א משוגענער! ווייסט? יענער האט נעבעך געשלאגן די טאכטער און געווען אייביג היי און ער געהאלטן אז ער איז א משוגע, מ'האט נישט געוואוסט גארנישט. געגאנגען צו א רב פרעגן וואס מ'זאל טון מיט די קראנקע קינדער. כ'וועל ארויפלייגן די וואך א צען גאנצע קאנטראווערשל אישוס. איך וויל ענק בעטן רבותי, ווי ניד א לאט אוו העלפ, אונז דארפן האבן עסקנים וואס זאלן טוהן קאנסטראקטיוו נישט טראגן אויף ארץ ישראל די געלטער יצחק לבנה שטערן מיט דעם בהמה זאליקאן, זאליקאן האט אויך געטראפן די שלאק, ער האט א זוהן וואס ער האט א סעקרעטערי, אדער האט ער זיך פארליבט אין איר אדער זי אין אים, איך ווייס נישט פונקטליך. און ער האט אנגעשוואנגערט א קינד, און ער האט צוגעזאגט טשיילד סופארט, כ'ווייס וויפיל געלט, און ער איז געווארן מיד נאך אפאר יאר, גארנישט, זי האט אים ארויסגעטראגן אין אלע גאסן, זי זאגט, איך האב מיך נישט וואס צו שעמען, איי וואס א יאנג גירל, ער איז שוין געווען א באזעצטער מענטש. מיר טראגן אים ווייטער צו צאלן דאס געלט, און דאס איז אונזערע מנהיגים פונעם נעקסטן דור, נישט ווערד גארנישט די אלע. בעל שם טוב, די דרך איז אראפגעקומען דער צעהלימער זאגט אויף הונדערט יאר, כ'ווייס נישט צו ס'האט געדויערט הונדערט יאר, ס'האט אפילו קיין הונדערט יאר נישט געדויערט דער גאנצע דרך, און פייוויש מענדלאוויטש פארט ארום זינדיגן דארט מיט אלע אוקריינישע שיקסעס און לויפט ארום דער אור שבעת הימים דער בעל שם טוב הקדוש לשון אב, ס'איז א שם די משתכח, שם טוב הקדוש, מ'פארט זינדיגן אויף אלע קברי צדיקים, מיך איינער יעצט אנגעקאלט, ער געפארן אויף אומאן, פארט איינע פון די צייטן פארט מען אויך איז שבת חנוכה, און מ'געט אורות געט. זאגט ער איך האב געהאט אזא אור, א אור שבעת ימי המשתה, און וואס איז געשען? איך האב געהאט זיבן נקבות אין איין נאכט, אזוי האט ער מיך אנגעקאלט, ער זאגט דו ביסט גערעכט, דו ווייסט דו ווייסט נישט וואס דו טוסט מיט דעם, יעצט מאכט מען שוין שייע ב"ר משה דא און דארט, מען האט שוין האטעלן אויף א גאנץ יאר, ס'א מחיה, איך האב אויך געקענט מאכן אמאל א האטעל, מען האט מיך געאפערט א זאך, ביסט משוגע, איך ברענג נישט דא מענטשן, דער שייגעץ דוד'ל סקווערער, כ'האב אים געזאגט אז דארטן ווי עס איז דא דער ראנשבורג די מקווה פון בעל שם הקדוש דאס איז צווישן צוויי לענדער און עס איז זייער ארעם דארט,

זאג איך ווייס נישט ווער די בעל שם טוב איז געווען, קען זיין ס'א טשאדעלע מאדעלע מעשה ס'איז קיינמאל נישט געווען אויך נישט זאג איך יענעם האט זיך זייער אויפגערעגט מיך אנגעקוקט בייז איך ליסן איטס אלל בולשיט עניוועי דו ווייסט אז מ'פארט דארטן זינדיגן בסוף מיט זיי האבן עס געמאכט עפעס זיי האבן געשנארט געלט דערויף ס'זאל נישט די קוואל ע עניוועי זאל מיין מייגע שומען בסוף האט מיך איינער אפגעקאלט נחום ביסט גערעכט כ'בין געקומען דא פארנאכטס און זונות האט נישט געפעלט נאר מ'מוז זייער אבאכט געבן ווייל אין צייטונג איז געשטאנען אז דעס זענען נישט סתם זונות פאר אפאר טאלער נאכדעם נעמען זיי דיר צו דאס געלט מיט די הויז מיט דעם בערזל זיי רופן מיר מאפיא פֿיר אַ צײַטונג-שרײַבער האָט געװאָלט זען, צי ס'איז אמת צי נישט, אַ גױיִשער צײַטונג-שרײַבער, אין ראַנזשבערג, שרײַבט ער דאָרטן, אַז ער האָט געמוזט באַצאָלן דרײַ טױזנט פֿינף הונדערט דאָלאַר פֿאַר די שיקסע זאָל אים נישט נאָכלױפֿן, װײַל ער איז אַ צײַטונג-שרײַבער, פֿאַרשטײסט, ער האָט עס געמעגט טאָן, װאָס זעט אױס, אַז ס'איז נישט פֿאַר זײַן פּרעסטידזש, טאָ דאָס דרײַ אַ האַלב טױזנט דאָלאַר צו כאַפּן אַ שטופּ, איך מײן, רײַבסט דיך אױס, איז דיר צו ביליגער. סאו, רבותי, אונז האמיר נישט זיך אויף וועם צו פארלאזן, די רבנים פארפירן אונז. און איך וויל עטס זאלטס אויסהערן, יעצט לייג איך ארויף טעיפס פון דריי עקסטערע צייטן וואס איך האב געפרעגט רבנים וואס צו טון מיט די קראנקע קינדער, און איך וויל עטס זאלטס אויסהערן וואס דא גייט פאר. הערן ווי דער סקווערער רבי האט געזאגט פאר א פרוי פאר אויף איר קינד אז עס איז צווישן א בהמה און צווישן א מענטש. איך וויל ענק זאגן, דער סקווערער רבי איז א בהמה, דער היינטיגער מיטן טאטן, דאס זעמער אלע מודה. בהמות פון די שטאל. רשעים רוצחים גנבים. די שאלה איז אבער נאר וויאזוי האט געקענט אריינכאפן אזויפיל מענטשן? ווייל ער האט טעראריזירט? עס איז געווען אמאל פאר איך בין געווען דארט ווען מיין טאטע איז געווען נישט געזונט אין פרידוואלד געקומען חול המועד סוכות זענען זיי געקומען מיט די ביציקלעך די אלע ארויסגעווארפענע די אלע און האב איך אראפגעפארן געמאכט טראם טראם ס'איז געווען די רבי האט געפירט די סוכה. איז ארויסגעקומען איינער, דער רבי האט געהייסן זאלטס אוועקגיין, האט ער זיי געזאגט סקרו יו, מיין טאטע וואוינט דא, קיינער גייט מיר נישט הייסן אוועקגיין. איז ארויסגעקומען אפאר מינוט שפעטער שטארקע חברה, זיי גייען זיך שלאגן. האט יענער געזאגט יא, אונז זעמיר גרייט פאר דעם, זעסט יעדער פון אונז, עס געווען אפשר צוואנציג מאטער ביציקלעך, יעדער האט ביי זיך אין די טאש האבן זיי א מאלאטאוו קאקטעיל, איינער לייגט אויף אונז א האנט, פליען אלע צוואנציג מאלאטאוו קאקטעילס אינעם רעבינ'ס סוכה אריין, און מאכט זיכער קיינער נישט דא, דאך ס'צינדט אן די גאנצע סוכה, יו נאו וואט דעי דיד? זענען אוועק געגאנגען, רעבנס רוצחים זענען אוועק, איך טענה די גאנצע צייט, עטס לאזטס ענק פון רוצחים, עטס דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר זיי, עטס דארפטס גארנישט קיין מורא האבן, זיי זענען נישט גארנישט, זיי זענען קליפות און סטרא אחראס און זיי קענען נישט אזויפיל טעראריזירן כלל ישראל, אונז טאר מען זיך נישט לאזן פון זיי, און דאס איז וואס אונז מוז מיר אנהייבן צו טראכטן, א פיוטשער פאר אווער סעלווס, און די מעין טינג היינט, זענען נישט לערנען די טרייפענע ביכער, ש נעמען זייערע געלטער און מאכן א קאמיטע פון מענטשן וואס וועט טוען לשם מצוה, נישט מאכן מיליאנען אויף אונזערע אידישע קינדער'ס בלוט, און מען דארף אנהייבן אריינצוגיין מיט כח, מען זאל לערנען די קינדער וועגן דראגס האו דעינדזשערעס איט איז, מיר דערציילט א איד, זאגט ער, מיין מאמע האט אונז קיינמאל נישט געזאגט קיין מוסר, זי האט אונז גענומען אין שפיטאל און געזאגט זעסט דער איד זעט אזוי אויס, ער האלט נישט שבת, זעסט דער זעט אזוי אויס, געווען די בעסטע טיטשינג, גייטס אין אלע מענטל הייזער, און גייטס אין אלע שפיטעלער און גייטס צו אלע לוויות וואס מען באגראבט די אווער דאוז און זאגטס די קינדערלעך א גרויסע ספיטש ווייל דו די הייליגע תורה דו וואס דו ביסט שענער. הער אויף מיט די נארישקייט דו קינדערלעך טייערע, זאגט דער מענטש, הייבטס אים אויף די תכריכים, ווייזטס אים עטס קענטס אים, עטס האטס אים געקענט, ווייסט ער וואס ער ליגט דא, ווייסט ער וואס ער איז נאכנישט קיין פופצן יאר און ער איז דא ווייל ער איז אויף דראגס, איז דאס טיטשינג אים די רייט וועי, און ווען נישט וועט ענק קיינמאל נישט מצליח זיין. וויפיל טויטע נאך דארפן זיין יעדעס יאר ביז מען וועט אנהייבן זיך. אויפצווועקן, ווען מ'האט זיך שוין אויפגעוועקט דאך הויך צייט, ווייל ס'דא אידן וואס זיי שטערן די אלע זאכן אויך, יעצט וויל איך עס זאלטס אויסהערן דא, קודם וויל איך ארויסשטעלן איינעם וואס ער זאגט מיר מוסר אז איך האב מורא צו רעדן פון גער, איך האב גערעדט קעגן גער עטס ווייסט ווען? נאך פיר יאר צוריק ווען ער איז געווען כוחו וגבורתו מלא עולם, איך האב געהאט אפילו גערע בחורים פון דא אין ארץ ישראל פלעגן מיר נאכלויפן, זיי האבן אויסגעהערט מיין האטליין, גראדע אין אמעריקע הערט מיך יעדער אויס, אזוי זאגן זיי מיר, אין יעדן גערע מוסד הערט מען מיך אויס, איז געווען דא בחורים וואס זענען מיר נאכגעלאפן. און זיי האבן מיר געוואלט שערן זייערע סטאריס, און וואס ס'גייט אלץ פאר אין גער, און איך האב אלץ געזאגט, איך האב נישט געהאט קיין מורא, איך האב נישט קיין מורא געהאט ז'אל מיך שלאגן, יעצט ווייסט עטס וואס? איך האב איין זאך, ווען א גערער רופט מיך אן, ניין, אויב זאל מיך דערהארגענען בין איך דערהארגענט, נאר טאמער בלייב איך לעבן, געב איך אים גארנישט צוריק, איך שטעל מיך דארטן ווי דער היינטיגער גערער רבי גייט דורך, און ער כאפט פון מיר א גאנצע קען פון פינף, פינף פאונד, א קען טאמעיטא פעיסט, אין קאפ אריין, אפענערהייט, ער זאל אינגאנצן אפגעקאקט ווערן, און אונז ווייסט מען אין קבלה ס'הייסט אז גבורות ווערן נישט נימתק נאר בשרשו, ס'איז א הויעכע זאך, אבער דאס מיינט צו זאגן אזוי אז גערער רבי האט אים געשיקט דעם שייגעץ און ער האט דא קאמענדאנטן וואס זיי שיקן ארום, די אלע זענען ביי דיר גארנישט, ווען אונז וויל מיר כאפן כאפט מיר אבער דעם פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס אדער דעם פרעזידענט פון ראשע, די אלע קאקערס ארום און ארום זענען גארנישט, איך וואלט דעם גערער רעבן געגעבן, ער וואלט געכאפט. פון מיר, ער וואלט נישט געהאט קיין מנוחה, ער האט געבויט א שיינעם בית מדרש, ווי מען רופט דאס אן עירפארט, באט זאלסט געדענקען איינס, איך קען צו יעדן מענטש צוקומען, מ'איז צוגעקומען צו דזשאן עף קענעדי, כאטש ער איז געווען דער גרויסער דזשאן עף קענעדי, מ'איז צוגעקומען צו וועם מ'האט געוואלט און מ'האט אים אראפגערוימט פון די מעפ, מ'איז צוגעקומען אין ארץ ישראל צום פריים מיניסטער אויכעט, זיי זאגן קלאר אז די חברה קדישא האבן געזאגט ס'איז געווען דריי קוילן ווייל אין די טעקסי האט מען אים נאך צוגעשאסן נאך אפאר, יעצט איך האלט נישט פון שיסן מענטשן, איך גיי אים נאר דעגרעיטן. כ'נעם א סיין, איך גיי וואק אין פראנט פון זיין בית מדרש אינדרויסן, מען מעג מאכן א פראטעסט, כ'נעם א פערמיט, און דער מענטש זאל זיך טרעפן אין בית כיסא, א אנגעקאקטערהייט, ער איז א טעראריסט א גארנישט, ער איז א גארנישט, ער איז א לאו לייף, ער האט משוגענע זאכן אין קאפ, ער ווייסט דאך אז ער וויל נישט ס'זאל ארויסקומען די אלע פראבלעמס וואס איז דא פון דור ישרים, כ'ווייס א גערער האט מיך פארציילט אז זיין ווייב יעדעס מאל ווען זי גייט האבן א בעיבי מוז מען איר טוישן די גאנצע בלוט ווייל עס איז א קעריער. און ווער איז צו פארדאנקען? דעם שייגעץ, דעם גערער רעבע, דעם אנגעפרעסענעם חזר, לעבט אויף הונדערטער מיליאנער דאלער, ס'איז אלץ אונזער געלט, ס'איז פוילישע אידנ'ס געלט, ר' אברהם מרדכי האט עס געברענגט דא, זענען אלע געשטארבן האט ער געזאגט ס'איז מציל מזוטו של ים, ס'איז דא וואס האבן איבערלעבט און זענען געקומען מאנען די געלט האט ער געזאגט ס'איז מציל מזוטו של ים. יעצט שטעל איך ארויף דא אויף איין מינוט איינער וואס ער זאגט מיר מוסר אז איך האב מורא פאר גער, איך וויל עטץ זאלט'ס אויסהערן, ער איז זייער זיס. דריי דיך נישט ארויס, טאמער דו האסט נישט ענליך מיט גערע מעשה, עט מען דיך אראפברענגען. די וועסט רעדן פון געטא ווייל די האסט נישט די באלס, געט אוועי פון עווריטינג יו גאנא טאלק אבאוט געטא.
כ'האב געוואלט זאגן איך האב יא די באלס איך האב ברוך השם קינדער אז מען האט קינדער מוז מען האבן באלס ווייל אז מען האט נישט קיין באלס קען מען נישט האבן קיין קינדער פארשטייסט סאו איך האב ברוך השם די באלס און איך האלט אין איין רעדן ס'זעט אויס די האסט נישט גענוג צייט מיך אויסצוהערן יעצט איז אמת מען האט צוגעמאכט א תיק פון א מלמד און דאס האט צוטוהן מיט גער כ'האב שוין גערעדט דערפון די וואך אויך. און הגאון ר' שאול אלתר צינד די ערשטע חנוכה לעכט מיט הונדערטער חסידים. איך בין נאך נישט אנגעקומען ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל ווייל איך בין געווען פארנומען מיט די מקוואות, איך האף אם ירצה השם צוריק צו פארן זאת חנוכה און איך וועל זיצן דארטן ביז כ'וועל אריין גיין צו'נעם, איך וויל אים אביסל אויפקלערן די מצב. דא האט עטץ נאך א מינוט פון מיין פרענד. רבותי, ס'איז צייט צו מאכן א חשבון הנפש, לאמיר באמת'ן מאכן א חשבון הנפש, מען גייט אריין אין די ערשטע נאכט חנוכה, די ערשטע נאכט חנוכה, גאנץ כלל ישראל גארטלט זיך צו, מען טוט אן דער די שטריימל, דער די הוט, מען טוט זיך אן ווי א מלך, מען גייט צו צום מנורה, מען גייט מאכן די דריי ברכות, די ערשטע נאכט גייט אפילו א שהחיינו, די עולם פרייט זיך, די אורות, די מנורות, קומט אריין א ביטערע בשורה, שא! מען האלט שוין נאך די מעשה פון דזשערזי סיטי עוד חו די ערשטע נאכט חנוכה אין לאנדאן דארט ס'איז א לוצערנער ישיבה לוצערן צו לוצערן די ישיבה האט אפגעפלאקערט בשעת די בחורים זענען געווען ביי די ראש ישיבה פאר זייער חנוכה מסיבה די ערשטע נאכט. נאך א מזל די בחורים זענען נישט געווען דארט אין די דארמעטארי זענען אלע געווען מיט די ראש ישיבה אינדערהיים, די ישיבה די דארמעטארי אלעס האט אפגעברענט אפגעפלאקערט אויף אש, אלע ספר תורות מען ווייסט נאך נישט וויפיל ספר תורות איז געווען דארט, אלע תפילין ספר אלע ספרים. אלעס איז ליידער געגאנגען ארויף אין פלאמען עד לב השמים, ווען מען זעט די פלאמען, ס'איז אבנארמאל צו זען ווי ס'פלאמט די ישיבה, מען זאגט מען האט אפילו נישט געקענט ראטעווען איין ספר תורה, אלעס איז געגאנגען פאר אש, ספר תורות, זיי זאגן א בחור איז נישט געבליבן דארט מיט תפילין, אלעס איז געגאנגען ארויף אין הימל ארויף, אש אש אש. אז מען טראכט אריין די ערשטע נאכט חנוכה, א ישיבה ברענט אפ מיט די ספר תורות, מיט די תפילין, מיט די אלע ספרים, וואלט מען געדארפט מאכן א חשבון הנפש, ווער איז שולדיג אויף דעם? וואס האט דער אייבערשטער געוואלט דא? מען האלט שוין נאך אזויפיל טראגעדיעס, נאך די מעשה אין מאנסי, נאך די מעשה אין דזשערזי סיטי, יעצט א ישיבה אזוי ארויף אין פלאמען, מיט ספר תורות, מיט תפילין, די ערשטע נאכט חנוכה, די ערשטע נאכט, מ'האלט נאכנישט די דריטע, מ'האלט נאכנישט די פיפטע, מ'האלט נאכנישט די זיבעטע, די ערשטע נאכט חנוכה, וואס איז געשען דא? וואס וויל דער אייבערשטער? איז דאס נישט קיין וועיק אפ קאל פאר כלל ישראל? האט נישט דער אייבערשטער דא געגעבן א וועיק אפ קאל ווען ער האט געטאטשט א ישיבה? געט ער נישט דא אפשר א מעסעדזש מען זאל אויפהערן צו ווארפן בחורים ארויס פון ישיבה אויפן גאס ארויס? מען קוקט די פלאמען עס איז אבנארמאל מיט אלע ספר תורות מיט די תפילין מיט די ספרים אלעס איז געגאנגען אויף אש ארויף רבותי די ערשטע נאכט חנוכה וואזנט דיס א וועיק אפ קאל די חרון אף פון רבונו של עולם אינאף איז אינאף אינאף איז אינאף, מען ווארפט ארויס קינדער און בחורים פון די מוסדות סיסטעם, פון די ישיבות, פון די חדרים, איז דאס נישט געווען א וועיק אפ קאל, רבותי וועקטס ענק אויף, לאמיר זיך פאררעכטן, לאמיר סטאפן די מגיפה, דער אייבערשטער זעט, נאך א או טי די, נאך א או טי די, מען הערט נישט צו די געוויין פון טאטע מאמעס, מען לאזט די טאטע מאמעס וויינען, נאובאדי קעירד און נאובאדי קעירס. נאובאדי וואס ליסענינג טיל טודעי צו די געוויין פון א טאטע מאמע, מ'האט געמיינט מ'קען זיך ווארפן מיט זייערע קינדער, נאך א קינד אויפן גאס און נאך א קינד און נאך א או טי די און נאך א מחלל שבת, נאך א דראג עדיקט. וואס האט מען געמיינט ווי לאנג וועט מען קענען שפילן? וואס האט מען געמיינט ווי לאנג נאך וועט מען קענען אנגיין מיט אזא מגיפה? מ'קומט צו א חתונה, צו א שמחה, ווען מען זעט בחורים טאנצן פאר די חתן, פון צען בחורים וויפיל פון די בחורים זענען שוין otds? פון צען בחורים וויפיל פון די בחורים זענען שוין שוואכע בחורים וואס האבן שוין נישט קיין צורת אידישקייט? וואס האט מען געמיינט דא? ווי לאנג וועט עס אנגיין? רבותי איז דאס נישט געווען קיין וועיק אפ קאל? די ערשטע נאכט חנוכה פלאמט א ישיבה אזעלכע פלאמען, און די ספר תורות, די תפילין, די ספרים, רבותי, אפשר וועקט מען זיך אויף, לאמיר זיך פאררעכטן, לאמיר אויפהערן ארויסצואווארפן קינדער און בחורים אויף די גאס, לאמיר שוין אויפהערן מרצח זיין עלטערן פון קינדער. אפשר דאס געווען דען א וועיק אפ קאל, די ערשטע נאכט חנוכה, דער אייבערשטער ווייזט אונז ער קען שוין נישט, ער גייט נישט אזוי צוגיין צו חנוכה ווען בחורים און יונגלעך און מיידלעך זענען שוין נישטא צו קענען צינדן א מנורה, צו זיי זענען שוין אין סעמעטערי, צי זיי זענען אף די דרך, צי זיי האבן שוין נישט קיין צורת אידישקייט, צי זיי ווילן נישט צינדן א מנורה, זיי גלייבן שוין נישט אין א מנורה, וואס האט מען געמיינט, ווי לאנג גייט מען שפילן אזא געים? רבותי לאמיר זיך אויפוועקן, די ערשטע נאכט חנוכה, אזא טראגעדיע, רבותי לאמיר זיך אויפוועקן פון די וועיק אפ קאל, מען זעט א ישיבה ארויף אין פלאמען, די ספר תורות, די תפילין, אלעס גייט, אלעס ברענט, אלעס פלאקערט. ס'פלאקערט, ס'גייט אזא מין שלהבת, עולה מאליה. רבותי, לאמיר זיך אויפוועקן, לאמיר פאררעכטן, לאמיר אמת'דיג אונז פאררעכטן. מ'האט געכאפט אזא פראסק אין מאנסי, מ'האט געכאפט אזא פראסק אין דזשערזי סיטי, יעצט חנוכה ביינאכט די ערשטע לעכט צינדן, די אייבערשטער געבט אונז שוין ווייטער א שאקל אויף, ער שאקלט אונז אויף, לאמיר זיך אויפוועקן. רבותי, לאמיר מאכן א חשבון הנפש און א תיקון הנפש, לאמיר זיך מקבל זיין, מען גייט עס פארעכטן, עס וועט שוין נישט זיין אזא מין זאך ווי מען ווארפט ארויס א איד. בפרט נאך די ישיבות אין לוצערן, לוצערן מיינט דער אייבערשטער צערנט, ס'איז מורא'דיג, און קיינער, ואין איש שם על לב, נאכדעם אז ס'וועט קומען א אטאמישע באמבע און ס'וועט פעלן א דריטל אדער א פערטל פון כלל ישראל וועט מען זאגן וואו דער אייבערשטער, יא אייבערשטער, יעצט איז ער דא, ער ווארט אז דו זאלסט אים רופן, שפעטער וועט זיין זיין טעלעפאן ביזי, עניוועי, הונדערט פראצענט גערעכט. כ'האב געוואלט אויכעט זאגן אז מענטשן כאפן נישט, ציונות איז א גרויסע עבירה, יא פארוואס נישט, אבער גנב'ענען פאר יענעם געלט איז די זעלבע עבירה, יעצט ס'דא דא איינער א איד וואס ער זאגט ער איז געגאנגען איינקויפן לאקס, לאקס קאסט צען, פופצן, צוואנציג דאלער א פונט, ס'ווענדט זיך וואסערע קוואליטי, איז זאגט דער איד אזוי, ער איז געגאנגען איינקויפן, ער ברענגט א פסוק אין חומש, אין חומש שטייט לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, ווען ער פארקויפט האט ער איין שטיין, און ווען ער טוט איינקויפן האט ער אן אנדערן שטיין. איז דערציילט ער א מעשה, איך וויל זאלסט עס הערן.
מורי ורבותי, איי וואלד לייק טו טעל יו א ליטל סטארי וואט העפענד וויט מי לאסט נייט, ענד דערס א לאט אוו קוועסטשענס ענסערד ענד א לאט אוו קוועסטשענס

ענד יו פול פיפל לא יהיה לך כלום יו נאט גאנע העוו ע סינג דען איט גאוס אן אבן שלמה וצדק יהיה לך יו שוד העוו ע ע פול סטאון וצדק ענד איט זשאסט וואן יהיה לך ע ע עגען אבן שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך יו שוד העוו א לאנג יערס על האדמה אשר השם אלקיך נותן לך. כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה כל עושה עוול, סאו אגען רשי סעז אן פסוק ט"ו, אבן אבן שלמה וצדק יהיה לך אם עשית כן יהיה לך הרבה, איף יו דו איט דעט וועי יו גאנא העוו א לאט, אין אדער ווארדס איף יו בי קערפול ענד יו נאט גאנא פול פיפל וויט דיפרענט וועיטס אר דיפרענט סייזעס דען יו גאנא העוו א לאט. ד דען רש"י סעז אין די נעקסט דען יו העוו די פרשה פרום עמלק זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים סאו רש"י סעז אן דעט אם שקרת איף יו לייד במידות וויט ווייטס מעזשערמענטס מעזשערמענטס ובמשקלות ענד ווייטס הוי דואג מגירוי האויב יו שוד בי עפרעיד דעט דעט די ענעמיס אר גאנע סטארט געטן עדזשיטעיטעד ענד ענד עגענסט אס.

הלכה'דיג איז נאט איז נאט קארעקט ענד איף יור א גראסער בי קערפול ביקאוס ביסיידס לא יהיה לך סעיז אין פסוק יו נאט גאנא העוו וואט יו אר טרייאינג טו געין ענד יו נאט גאנא העוו כלום רשי סעיז באט ביסיידס דעט איטס ליגעלי איף די גאווערמענט געטס האלד אוו איט ענד דעי דו סאמטיימס קאם טו סטאר טו ביי טינגס יור פריטי מאטש אפ די קריק אקעי סאו לעטס לכבוד חנוכה לעטס טעיק קעיר אוו דיס פראבלעם זייט געבענטשט אידן.
כ'וויל אייך זאגן א אינטערעסאנטע זאך, אונז האט מען דאך אויסגעלערנט הלכות ציונות, אונז קען מען דאך זייער גוט הלכות ציונות, ווער איז אן אפיקורס און ווער איז א שייגעץ און ווער איז אן עם הארץ, און איך האב חתונה געהאט, דיס גאוס בעק פארטי פייוו יערס אגאו, איז בין איך געגאנגען איבערנעמען א סטאר, איך וויל נישט זאגן וואו ווייל דאס איז שוין נישט וויכטיג, יענער איז שוין א שוכן עפר, געגאנגען מיט א שותף, אונז האבן ביידע אפגעהויבן די גראסערי און אונז האמיר.

זאגט ער אונז זאלסט וויסן נאך א זאך, איך מאך עס אזוי שנעל געשיקט און איך געב נישט יעדן דעם צעטל, אמאל פלעגט מען נישט אזוי געבן יעדן דאס צעטל, און מען האט אויפגעשריבן, מען האט נישט אויפגעשריבן, מען האט גראד באצאלט און א גוטן טאג יו ווענט אוט. זאגט ער איך קוק אן ענק ביידע עטס זענטס צו פרום און צו ערליך, יור נאט גאנא מעיק א ליווינג היער, איך מאך דא א לעבן ווייל איך גנב'ע, אפן געזאגט, איך גנב'ע, ס'הייסט דאס איז וואס דא גייט פאר, איך האב איינמאל געזאגט ווען אונז זאל מיר קענען אזוי קלאר הלכות גניבה און גזילה ווי אונז קען מיר הלכות ציונות וואס מען האט אונז געבאכעט טאג און נאכט וואלט מיר אלע געווען וואוילע מענטשן. כ'פרעג איינעם, וויאזוי האסטו דיר געטרויט דאס צו טון? נישט דעם גראסערי, כ'האב געפרעגט איינעם, בא'גנב'עט איינעם. זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן די אמת, ס'הייסט אונטערן נאמען ביזנעס. ביזנעס איז א פלורעל נעים פאר יעדע גניבה. דער מהראש פלעגט זאגן אז איינער גייט בארגן געלט צו באצאלן דעם רענט און ער ווייסט נישט פון וואו ער וועט עס באקומען מארגן איז ער א גנב, ווייל ער ווייסט אז סוף וועט ער גנב'ענען. און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט. אונז זענען ביזי מיט ציונות, מיט דער איז א שייגעץ און אן אפיקורס, און דער האט א מנוול'ישן האטליין, און דער דאס.

האלב נאקעט אנגעטוהן ווייל ס'איז דאך הייס דארט, און דארט גייסטו טראגן דיינע קינדער, איטס ביוטיפול חינוך דעט יור גיווינג ביי די וועי, אפילו אויף פלארידע האבן דאך די רבנים גע'אסר'ט, כל שכן נאך אין העיטי, עניוועי טו וואס דו ווילסט נאר זיי זיי נישט מקריב דיינע קינדער אויפן מזבח, דעטס אלל. כ'וואלט געזאגט אז מ'דארף זייער וואטשן חנוכה. פון הסתכלות אסורות, יעדער טוט זיך אן שיין, די פרויען, די קינדערלעך. ס'איז געווען אמאל אין מונקאטש איז געווען אמאל א פלעי, ס'איז דאך א באנדע דרעקעס מיט חזירים, דאס האבן זיי געהאט דארטן ביי די מיידלעך, האט געהאט א ריזיגן שיינעם פאוסטער מיט לעכט, זיי האבן געשריבן אזוי, הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. פאר מונקאטש פאסט עס זיך גאר, דאס איז די ריכטיגע בויס דארט. עניוועי, מען דארף זייער וואטשן מען זאל זיך נישט פארקוקן חלילה, ווייל דאס וואס מען טאר נישט קוקן אויף קיין מיידל איז געזאגט געווארן אפילו אין אזא הייליגן טאג ווי אזאלעכע הייליגע אכט טעג ווי חנוכה. א גוטן און א פרייליכן חנוכה. מירצעשעם מאנטאג די קומענדיגע וואך וועט זיין זאת חנוכה, דאס איז א טאג וואס דאס איז מסוגל צו אלע מינע זאכן וואס א מענטש דארף האבן, ישועות, רפואות, געזונט, מיט אלעם. זעהטס נישט צו פארפאסן אזא הייליגע צייט.